א גוט יאהר, עס איז ערב שבת קודש פרשת בהר בחוקותי. כ'ווייס אז דער עולם איז זייער נייגעריג וואס איז געווען אין קאורט, וויל איך איבערגעבן א באריכט, כאטשיג כ'האב שוין געמאכט דעם שיעור פון די וואך, אבער כ'מוז צולייגן דעם עמערדזשענסי. כ'האב געוואלט זאגן אזוי. קודם כל, מען לערנט זיך אויס דעם מורא'דיגן מוסר השכל. דער דאסקאלאוויטש האט געהאט אסאך מער עף פעלעניס ווי, ווי ביידע, ווי ברוך מרדכי און ווי וועבערמאן אינאיינעם. וויאזוי דאס געשען אז ברוך מרדכי האט באקומען צוויי און דרײַסיק יאר און ער גייט צוריק און האט שוין אויסגעגעבן צוויי מיליאן דאלער פייטן און וועבערמאן גייט טרעילן ברוך מרדכי ער האט באקומען הונדערט און דרײַ יאר מ'האט אים אראפגעגעבן אויף פֿופֿציק יאר און ער גייט יעצט מסתמא אנהייבן צו נעמען לויערס צו פייטן ס'גייט זיין לעבעדיג נישט געזארגט איז די קוועשען איז וואס איז דא באמת געשען וואס איז ממש משפט סדום?

כ'האב זיי געזאגט, הערטס אויף מיט די מעשה, ס'קען דיר קיינער נישט העלפן, ווייל ס'איז די ראזענבערג טיימס און די ניו יארק טיימס, ס'איז אויפן ספאטלייט, יעדער קוקט דערויף, טשארלס היינס קען היינט נישט מאכן קיין פארברעכן ווי ער האט געמאכט, ער מאכט דאך פארברעכן ווייל מ'וואלט רעדן פון זיינע פארברעכן, אבער שוין נישט מער אזוי אפען, און מ'מוז עפעס מוז מען ווי מ'זאגט געבן. ענד יו קענט דזשאסט וואלק אוועי. סאו ברוך מרדכי איז געווען צו אימבערעסט צו זאגן יא כ'האב געטאטשט קינדער כאטש די גאנצע שטאט ווייסט ס'איז נישט קיין סוד זיין אייגענער איידעם האט געמאכט א כ'ווייס א וואכנאכט צו א קידוש האט ער עס נישט געמאכט ביי אים אינדערהיים ווייל ער האט געטענה'ט איך ווייס ווער מיין שווער איז אזוי האט ער געזאגט פאר זיינע נאנטע חברים. איך דארף נישט מיין שווער זאל מיר זאל אנטאטשן מיינע קינדער, סאו ער מיינט ער פאפט איינעם, ער פאפט קיינעם נישט, עווריבאדי נאוס. בקיצור, די גאווה האט אים נישט געלאזט. ס'איז געווען אמאל א איד קומען זאגן פארן רמ"א אז ער איז געווען שטאטס רב אין קראקע אז א איד שטארבט פאר הונגער צו אויף שטאט. זאגט ער ס'קען נישט זיין, זאל ער גיין נאך געלט, איך האב אונז האמיר קאסעס אין די שטאט צו גיין נאך געלט. זאגט ער, יא אבער פאר געלט גיין דא שעמט ער זיך ווייל ער איז א שיינער איד. זאגט ער, נישט שעמט, דעמאלטס זאג נישט אז ער שטארבט פאר הונגער, זאג אז ער שטארבט פאר בושה, דאס איז דאך אן אנדערע מין טויט, דאס קען איך אים נישט העלפן. אז ער שטארבט פאר הונגער קען איך צושטעלן א קאך וואס ס'גיט צו עסן צו אנדערע סאסייעטיס וואס זיי געבן, אבער אז ער קען נישט גיין נעמען שטארבט ער פאר בושה, נו דאס איז זיין פראבלעם, דאס קען איך אים נישט העלפן. איז למעשה איז דא איז אויך די זעלבע זאך, ברוך מרדכי זיצט אין תפיסה פאר בושה, נישט פאר הונגער, ער האט געוואלט, ער האט נישט געוואלט זאגן אז ער איז רימארסד, און די זעלבע וועבערמאן, איך האב אים געבעטן נחמיה נעם א פלי, איך בין צו אים צוגעגאנגען, נחמיה נעם א פלי, גייט ער און ער זאגט פארן גארד איך האב אים געסטראשעט, איך האב אים געוואלט שלאגן. און דער גאַרד קען מיך, האָט ער געזאָגט, כ'האָב פֿאַרשטאַנען, אַז ס'איז נישט אמת. ער האָט מיך געשיקט אין קאָרנער, און ווען נחמיה איז אַרויס פֿון, פֿונעם קאָורט, האָט ער מיר געזאָגט, קענסט גיין געזונטערהייט, כ'האָב נאָר נישט געוואָלט קיין קאָנפֿראָנטעישאָן אין קאָורט. כ'האָב דאָך געמיינט זיין גוט, כ'האָב נישט געמיינט זיין שלעכט. פֿאַרקערט, כ'האָב געקענט באַשטיין, ער זאָל זיצן צוויי יאָר צי אַנדערטהאַלב יאָר, און נאָכדעם וועט ער גיין פֿאַר העלפּ. און נאכדעם וועט ער זיין א מענטש ווי יעדער. און ס'איז בכלל גוט אז די חברה קומען ארויס, ווייל אונז דארף מיר זיי קענען קוקן אין פנים נאכדעם ווען זיי האבן אפגעדינט. יעדער זאל ווייזן זעהסט דא איז דער חזיר, דער איז געזעסן ווייל ער האט געטאטשט מיידלעך, ווייסט וועלכע? בית רחל מיידלעך. און דאס וועט זיין א מוסר השכל אז אן אנדערער זאל זיך נישט פארגליסטן דאס צו טון. עניוועי, ער האט נישט געוואלט פאלגן, און קוק דאסקאלאוויץ האט יא געפאלגט, און ברוך השם ער איז זעהר גוט געפארן, כ'מיין פראפארשענעל איז ער זיכער גוט געפארן, ווייל איך האף אז די גוים טוהן מיט אים די זעלבע וואס ער האט געטוהן מיט די אלע קינדער אין מקווה, און איך האף אז ווען ער וועט ארויסקומען וועט ער פארשטיין אז ס'איז נישט קיין געים. קודם איז עס אן עבירה, באט דאס קערט ער נישט, און נאכדעם טוט עס דאס קינד וויי, דאס קינד איז ווערי הערט, און נאכדעם הי מעסס הים אפ פאר די רעסט אוו היז לייף. סא דאס איז איין חלק וואס מען דארף וויסן, ער האט באקומען, הי גאט עוועי וויט מורדער, ער האט באקומען גאנצע פינף יאר פאר איין פעלעני. יעצט וויל איך אביסל רעדן פון דעם ענין פון דעם דיעל וואס ער האט געמאכט. אונז האב מיר שוין געהערט א לאנגע צייט צוריק אז מען אפערט דעם טאטן אסאך געלט. אונז האב מיר עס געהערט עד כדי כך זייער אסאך מענטשן האבן זיך אפגעלאזט פון אים. עס קען זיין אז עס איז ליגנט, מיר האב מיר אזוי געהערט. איך האב אייביג געזאגט זאלסט נישט טון אזא נארישקייט וועגן אפאר טעמים, קודם כל, געלט וועט נישט היילן דיין זוהן'ס פעין און ענגער, און נאכדעם האסטו נאך א גרויסן פראבלעם אז זיי וועלן דיר נאר צוזאגן געלט, זיי וועלן דיר קיינמאל נישט געבן. כ'האב דיר דערציילט, מ'האט מיר צוגעזאגט א הויז אין די נייע הייזער וואס די ראזענבערג ברידערס גייען בויען, איך זאל נישט רעדן וועגן זייער הויז קעסל. האב איך געזאגט אויפ'ן האטליין איך האב עס ריפיוזד, פרעגט מיך איינער ביסט דאך טאקע א משוגענער גייסט ריפיוזן אזא דיעל? א הויז קען קא. אן אפארטמענט קען היינט קאסטן פינף זעקס הונדערט טויזענט דאלער. זענען די טיפשים די. וואס זיי מיינען אז זיי האבן אפילו געהאט אינטענשאנס צו געבן, זיי האבן אפילו נישט געהאט קיין גוד אינטענשאנס צו געבן, זיי האבן געהאט איינס פון צוויי אינטענשאנס, אדער צוזאגן און נישט צו געבן, און זאג דאס הויז וועט מען ערשט בויען דריי פיר יאר ארום דערווייל זאל איך נישט רעדן, אדער. און זיי גייען צו טשארלס היינס, זיי וועלן זיך אנהוקן אזוי ווי מאיר לעבאוויטש האט זיך אנגעהוקט, און וועט מיך נאך איינזעצן אויך. איך קען די ביזנעס קען איך זייער גוט. איך האב אייביג געבעטן דעם טאטן פון וויקטאם, נעם נישט קיין געלט. מען האט געאפערט גאר גרויסע זאכן. למעשה. יעצט איז געווען אז די טאטע האט מסכים געווען צו דעם דיעל וואס דאס איז א מורדערערס דיעל דאס איז געווען ממש א רציחה וואס דא איז באמת געשעהן הו נאוס קען זיין ער האט אונז געיוזט די אלע עקטיוויסט וואס האבן אים צוגעהאלפן האט ער געיוזט פאר אן עי טי עם מאשין קען זיין קען זיין טשארלס היינס האט זייער מורא פאר די וואלן און פאפא לייגט א גרויסן לחץ האט ער אים געמוזט זאגן ליסן. מען מוז מאכן א סעטלמענט, און קען זיין ס'איז געווען געלט אינוואלווד אויכעט, געהערט זאגן האב איך אז ס'איז געווען געלט אינוואלווד, און כ'האב געהערט זאגן וועלכער דיין ס'האט עס געהענדלט אויך, די דיין האט שוין אמאל געהאט א ברוינעם בעג פאר אן אנדערן מענטש וואס יענער האט עס נישט געוואלט נעמען, ס'איז אלעס ספעקולעישאנס, כ'האב נאר געהערט. כ'מיין, נישט אין די מקווה, ווייל איך גיי דאך נישט אין מקווה, ווייל מען לאזט דאך מיך נישט גיין אין מקווה, כ'מיין איך גיי נישט אין ענקערע מקווה'ס, דארט וואו איך גיי רעדט מען נישט און יעדער האט זיך א צימער אליין, באט עניוועי, יעצט הער איך אז מען האט עס אים געאפערט, דער דיין האט עס אים געאפערט, למעשה דער דיין אליין האט נישט געוואוסט אז די פאפער זענען אזוי קלוג, זיי האלטן עס אים אפילו נישט ביים געבן. ער וועט נאך זיצן און וויינען אז דאס געלט וועט קיינמאל נישט זיין אנגעקומען און איך הער זאגן אז ער איז יעצט זייער חריף קראנק מען האט אים אריין געלייגט אין האספיטעל ווייל ער האט זיין מאגן פראבלעמס עס קען זיין מען האט אים אריין געלייגט פשוט ווייל ער פילט זיך נישט גוט ס'איז צופיל פרעשור און עס קען זיין ס'איז דא א יש אומרים, איך נעם נישט קיין אחריות, זאלסט וויסן דאס איז נישט א ליגעל ענווייס, איך זאג ענק סתם וואס כ'האב געהערט אויף איש מלך גאס. נו ס'קען זיין מ'האט אים צוגעזאגט און מ'האט אים אויסגעשפילט מ'האט עס אים נישט געגעבן און יעצט האט ער גארנישט האבן אין צוויי חו צוויי יאר ארום וועט דאסקאלאוויטש קענען נאכלויפן זיין זון נאכאמאל ווייל נאכדעם ווען מ'האט אים שוין געכאפט איז ער אויך נאכגעלאפן זיין זון און אויכעט נישט האבן פון ווי צו היילן דאס קינד. און נאכדעם, דעמאלטס ווען איך האב געהערט אז מען וויל אים געבן געלט האב איך אים געזאגט מיין טייערע פריינט איך וויל דיך אויסלערנען א זאך, געלט וועט נישט סאלוון דיין פראבלעם, זאג איך, לאמיר זאגן קוק מיך אן, יא? זיי האבן מיך געלייגט אין חרם, איך האב נישט קיין שול שוין זיבן יאר ווי צו דאווענען, איינער קען דאס צוריק באצאלן פאר געלט? קיינמאל אין לעבן נישט, זיי האבן אנגעמאכט א שלעכטן נאמען פאר מיר, ווען איך פאר אויף ארץ ישראל איז ווען איך גיי אין די היימישע געגנט ביי די סיקריקים, פון יעדע שול ווילן זיי מיך ארויסווארפן. מיין חבר האט חתונה געמאכט, דער מחותן איז מיר געווען א ידיד אלע יארן, און מיין חבר איז מיר געווען א ידיד אלע יארן, האבן זיי אים אפגעקאלט און זיי האבן אים געזאגט, זאלסט וויסן אויב נחום קומט צו דיין חתונה וועט גיין בלוט, און זיי האבן געמאכט א גרויסן דענט, אוודאי ס'איז נישט לפי ערך וואס מען האט געמאכט אז מען האט אפגעשטעלט זיך זייער פון די קינדער, אבער ווען מ'פאנטשט זיך, דער כאפט א פאנטש און דער כאפט א פאנטש. יעדע ווען א מענטש האט געפרעגט אינפארמעישן אויף מיר צו אויף מיין משפחה האבן זיי דאך געזאגט דאס ארגסטע, עס קומט דאך צוריק אלעס, אפילו עס איז נאר האגער'ס צוויי ברידער וואס זיי הייסן שוין די גרויסע ערליכע יונגעלייט, עס איז אלץ דר'ערדליגערס נאר וואס. פארשטייסט? דאס איז א חלק פון די מלחמה. יעצט אז זיי נעמען מיך היינט צוריק גייט גארנישט ווערן בעסער האב איך אים מסביר געווען, איך האב מסביר געווען אזוי, א איד איז געפארן פון ווארשע אויף קראקע, ס'איז געווען ביינאכט, ס'איז געווען הייס, נישט געווען קיין עירקאנדישן אין טרעין, הייבט ער אן צו שרייען, אוי בין איך דארשטעריג, צוויי מינוט שפעטער, אוי בין איך דארשטעריג, דריי מינוט שפעטער, אוי בין איך דארשטעריג, געווען דארט א איד האט געהאט אביסל וואסער האט זיך מיטגעברענגט, זאגט ער פאר דעם איד הערט מיך אויס, איך געב אייך אביסל וואסער און טרינקט. שוין. צען מינוטן איז געווען שטיל און רואיג און נאכדעם האט ער אנגעהויבן אזוי, אוי בין איך געווען פריער דארשטריג. פינף מינוט שפעטער, אוי בין איך געווען פריער דארשטריג. די זעלבע דא אויך. די חברה זיי קענען נישט מוחל זיין אז מ'האט עקספאוזד די רבנים אלס די נידריגסטע בריות אויף די וועלט, נישט נאר אין כלל ישראל, אפילו אלס א גוי וואלטן זיי נישט געפיט. און זיי קענען דאס נישט מוחל זיין. כ'מיין אמאל איז א רב געווען, מ'האט געזאגט די רב האט געזאגט, די רב האט געזאגט, די רב, ביי די ליטווישע איז געווען די דעת תורה, ס'איז א דזשאוק דער גאנצע דעת תורה מיט אלעם אינאיינעם, ס'איז דזשאוקס, ס'איז יעצט דא אין לעיקוואד איז דא, ס'האט זיך אנגעהויבן יאסל קאוקא'ס קעיס, מ'הייבט שוין אן צו סעלעקטן דזשוריס, ס'וועט זיין פרייליך, יעדער וועט קענען קומען אויף טאמס ריווער, עטס וועט זען די זעלבע. שפיל וואס איז געווען דא מיט נחמיה, און איך וויל אייך זאגן א אינטערעסאנטע זאך, מ'האט מיך גערופן אויף דעטרויט צו באקוקן א מקווה, קום איך אריין אין בית מדרש, יא, איך האב געוואלט דאווענען, דא טאר איך דאך נישט דאווענען, אבער אין דעטרויט ווייסט מען דאך נישט, א אידענע האט אמאל פארקויפט פארפוילטע עפל, זי האט נישט געוואלט פארקויפן גוטע, זי האט פארקויפט פארפוילטע, קיינער האט נישט געקויפט, זי האט געוואוינט אין קאדרינצע. און ס'האט מיר יעדער עפעס צוריקגעווארפן, האט זי זיך מיישב געווען אז אזוי ווי יעדער האט זי פיינט דא אין קאדרינצע וועט זי גיין אויף קראקע און זי וועט פארקויפן דארט עפל, שטעלט זי ווידער אויס פארפוילטע עפל אויפן מארקעט, שרייט יעדער זאג מיר ס'איז דאך פארפוילטע עפל, פרעגט זי דעם איד פון וואנעט ווייסט איר, איר קומט אויך פון קאדרינצע? זאגט ער אין קאדרינצע האט מען געוואוסט זי פארקויפט פארפוילטע עפל, וואו אנדערש זעט מען נישט, און די זעלבע דא אויכעט. און דארטן בין איך דאך נישט אין חרם אין דעטרויט, דא קען מען מיך, אבער דארט קען מען דאך נישט קיינער, דער רב איז זייער צופרידן פון מיר, כ'האב אים געהאלפן מאכן די מקווה מיט יארן צוריק, נישט אים נאר נאך פאר זיין טאטן, עניוועי, קום איך אריין דארט, זאגט ער מיר אזוי, הערט אויס, האלב צען ווערט דא געזאגט א שיעור, איך בעט אייך א טובה, גייט הערטס דעם שיעור. זענט דאך א תלמיד חכם און פארשטייט אביסל לערנען און גייט צוהערן דעם שיעור. דער שיעור איז געווען אזוי מין שיין, איך זאג אייך די אמת, איך האב עס פארשריבן. נאכדעם גיי איך צוריק צום ראש ישיבה און איך פרעג אים ווער איז דאס, זאגט ער דאס איז דער טאטע וואס האט איינגעזעצט יאסל קאלקא און מ'האט אים אין לעיקוואד דערביטערט וימררו את חייהם און מ'האט אים געשיקט ער זאל ער זאל ארויסלויפן. פון דארט. וואו איז ער געלאפן? געקומען דא, קיינעם נישט פארציילט ווער ער איז, זיך אריינגעזעצט אין בעסמעדרעש, מענטשן האבן געזען ער לערנט פלייסיג האט מען אים געפרעגט א ווארט פאר א ווארט, און ביז מען איז געוואויר געווארן ער איז פון די חו. אין לעיקוואד איז ער נישט געווען קיין מגיד שיעור, געווען א כולל אינגערמאן, ער איז פון די חשוב'סטע לומדים וואס איז געווען אין לעיקוואד. דאס איז וואס דא גייט יעצט געשען, ס'גייט ארויסקומען אלע חאזעריי, איז עניוועי. איז למעשה כאטשיג די דעת תורה האט געזאגט אין לעיקוואד אז ער טאר נישט גיין קעגן יוסף קאלקא גייט ער יא? ס'איז אזוי אפגעפרעגט דער נאמען דעת תורה רב רבי אזוי אפגעפרעגט וואס קען נאר זיין סאו די חברה גייען דאס מיר קיינמאל נישט מוחל זיין און ס'איז בצדק איך פארשטיי זיי. איך פארשטיי זיי, זיי האבן געמאכט דא מיליאנער דאלער שווארץ געלט, פלאס מען האט זיך געקענט ענדזשויען מיט יעדן וועלכן בחור'ל, מיט וועלכן מיידל, מיט וועלכן יונגל עט עני עידזש פאר נאו מאני, פארקערט די טאטע האט נאך געמוזט צוצאלן און זיך האלטן דאס מויל, סאו איך פארשטיי זיי, איך האב נישט קיין, איז ס'נישט קיין מיסטערי די גאנצע זאך. זאג איך פאר יענעם, זיי גייען דאס מיר קיינמאל נישט מוחל זיין, ווייל דאס וואס איך האב זיי אראפגעברענגט, האב איך זיי אראפגעברענגט ביז משיח קומט. עס וועט קיינמאל שוין נישט קומען א דור וואס וועט זיך אהערנעמען ערנסטע רבנים און וועט ווייטער אנהייבן ארויפצוקוקן אויף רבנים. זיי האבן זיך אזוי ביליג אויפגעפירט די פופציג יאר, דעט דעי'ר נעווער גאנע סטרעיטן אוט דעיר נעים. זאג איך פאר דעם יונגערמאן, דעם טאטן פון דעם וויקטים, יעצט הער מיך אויס. וואס דו האסט געטון איז, דו ביסט שיער אראפגעברענגט, די צוויי גרעסטע מעגא חזירים אין שטאט מענצער, מענצער איז א מעגא חזיר אין פאפא אלע יארן געווען, און דער אנדערער איז ברוך מרדכי, און ברוך מרדכי קען זיך נישט ערלויבן יעצט אז אלן דערשאוויץ זאל הערן אז ס'איז דא נאך א וויקטים וואס ער שרייט ער האט אים מאלעסטעד, סאו ביי זיי דאס ווערט כל הון דעלמא. אבער געדענק איין זאך, אפילו ווען דו לאזט נאך אלע טשארדזשעס, צו דו נעמסט געלט צו נישט, זיי וועלן דיר דאס נישט מוחל זיין. ממילא זיי וועלן דיר דאס נישט מוחל זיין, וועלן זיי ווייטער זען דיינע קינדער זאלן נישט האבן וואו צו לערנען, דו זאלסט נישט האבן וואו צו דאווענען, און מ'עט דיך ארויסווארפן ווי א הונט פון די קאמיוניטי. ממילא דו עסט עניוועי נישט האבן קיין מנוחה, האסטו נאר איין ברירה, טון אזוי ווי איך, איך בין געווארן טעקסעס'ער רב, און איך ווארן נאכאמאל יעדן ווער ס'הערט אויס דעם האטליין, טאמער איינער עט זיך דערוואגן צו רופן טעקסעס'ער רב זאל ער וויסן, איך רוף אים צו דין תורה צו דזשאדזש באראש. איך, נחום ראזענבערג, האב מיך געקרוינט טעקסאס'ער רב איבער גאנץ טעקסאס, אוסטן, יוסטן, וועקא, דארט וואו ס'האט געפלאצט די פערטילייזער, גאנץ טעקסאס בין איך א רב. עניוועי, האב איך איהם מסביר געווען, דו האסט א פראבלעם, דיין וואונד גייט נישט פארהיילט ווערן מיט געלט, איז במילא בעט איך דיך א טובה, דו האסט א שילד וואס זיי האבן פאר דעם מורא, דו גייסט צום די. עי. דו גייסט צו דעם לאו סיסטעם און דו שלאגסט זיך פאר די רעכטן פון קינדער, און אז דו העסט עס דורכברעכן העסטו זיין ווער משיח העט ווייזן אויף דיר, עלי רמזה, אויף דיר העט ער ווייזן, דו האסט מיר געהאלפן קומען, ווען נישט דו, ס'העט זיך נאך איינגעלייגט. און דער יונגערמאן זעט אויס ווי איך האב געזאגט א דרשה אויף שבועות, עטס וועטס אם ירצה השם הערן, דער קאצקער האט געזאגט פאר זיין איידעם, פארן חידושי הרי"ם צו לערנען ספרים וואס זענען מגנה הבלי עולם הזה איז זייער גוט, אבער דאס איז גוט פארן מח, דאס פלייש וויל אבער ווייטער גיין זינדיגן. א בלעטל גמרא איידלט אויס דעם גוף, דאס פלייש, אז מען זאל נישט וועלן גיין זינדיגן. האב איך אים דאס מסביר געווען, דו האסט דא א פראבלעם, זיי וועלן דיר דאס נישט מוחל זיין, דו האסט דיך צוגעשטעלט אין די ריכטיגע צייט צו אונז זיך צו שלאגן, ווען נישט וואלט איך דאך געווען אינגאנצן אויסגעשפילט. איז במילא בעט איך דיך לאז דיך נישט אריין אין נעמען געלט. זאלסט וויסן דו טוסט א פארברעך פאר דיר פאר דיין קינד פאר דיין גאנצע משפחה ווייל די געלט עט נישט היילן די געלט עסט האבן הונדערט טויזנט צו צוויי הונדערט טויזנט דאלער אין טאש ס'איז גארנישט זאג איך אים פלאס דעם מוזט וויסן נאך א זאך. אז זיי ווילן דיר עס נאך נישט געבן אויך נישט. ס'איז נאך דא א חשד אז זיי ווילן נאך גאר נעמען און דיך איינזעצן פאר וועלן נעמען געלט אויך. און דעמאלטס ברעכסטו אונטער די גאנצע מערכה. ווייל בעסיקלי דו נוצסט אלע עדוואקעטס פאר דיין עי-טי-עם מאשין. יעצט. אונז האבן אפאר פייטס. די ערשטע מלחמה איז געווען צו ס'איז דא. בין אונזער קהילה און אין אונזער קאמיוניטי חזירים צו נישט? ס'איז דא אן אלטע בהמה, יאסל רובינשטיינס טאטע, ער האט זיך געלאזט פאטאגריפירן אינעם נייעס באריכט די וואך ווי ער שטייט דארטן איך ווייס אין הוידענאנאש צו וואו מיט א פריץ און נעמט צוריק די אלטע שול, א שול וואס ס'איז נישט דא קיין מנין שוין ס'איז אין אונגערן, דער אלטע בהמה איז געשטאנען אינמיטן די גאס און געשריגן פאר ען בי סי און פאר סי בי עס, דער איז נא סאטש טינג מאלעסטינג אין אווער קאמיוניטי. א משוגענער. ער ווייסט וויפיל הונדערטע טויזענטער ער האט אויסגעגעבן פאר זיינס א משפחה עס זאל אים אראפ נעמען פון דראגס. און יעצט שרייט ער דער איז נא מאלעסטינג אין אונזער קאמיוניטי. איט העפענס טו בי אז ברי דייטשן'ס ווייב'ס מומע איז זיינס א שניר אויך. סאו איטס אין די פעמילי נישט נאר אין די משפחה ענד איט'ס העפענינג אלל אווער גייט ער ער דענייט עס עניוועי ברוך השם ס'האבן זיך צוגעטשעפעט אפאר גוטע מענטשן זיך צוגעטשעפעט יואלי ענגלמאן און נאמאס געווע אט עס האט דער פאיער צדיק דארטן אין די פאיער מקווה האט אויך מאלעסטעט ער ווייסט נאר נישט וועלכער חזר ס'איז געווען צו ער צו די ברידער ווייל ביידע האבן זיי רויטע בערד ער הייסט דיאנדזשעלא איז גראדע אויך א דייטש. און ס'האט אנגעהויבן צו גיין און גיין און גיין, און מ'האט געזען אז ס'איז טאקע אמת. כ'האב יעצט באקומען א בריוו פון איינעם פון, ער האט איבערגעלאזט א ווייב מיט דריי קינדער אין מאנרא, ער קען נישט לעבן מיט זיך, שרייבט ער אויף זיבן בלאט פונקטליך באריכות וואס ער האט, וואס זיין טאטע האט מיט אים געטון יעדע פאר טעג. א מאנרא'ער איד, א איד וואס עטס וואלטס אים זיכער מצרף געווען צום מנין פאר עטס וואלטס מיך מצרף געווען צום מנין. און ווען ער גייט אין מקווה איז ער זיכער איינגעבויגן מיטן קאפ אינגאנצן ער זאל נישט זעהן קיין ערוה.
ער האט דאס אייגענע קינד אין דר'ערד געלייגט אפאר יאר און דאס קינד האט חתונה געהאט ער האט דריי קינדער און נאו הי קרעקט אפ. ס'איז געווארן אזא מין מורא'דיגע מאוומענט מיין מאוומענט ברוך השם אז איינער האט מיר יעצט פארציילט אז ער האט געזעהן אין א בעשאו א מיידל דעמאלטס רעדט מען דאך ווען קיינער הערט נישט די עלטערן גייען ארויס. פרעגט די מיידל דעם בחור, זאג מיר, איינער האט דיך אמאל מאלעסטעד? זאגט דער בחור, יא, איך בין געווען זעכצן יאר אלט, איך האב געלערנט אין סאטמארע ישיבה, און עפעס א מגיד שיעור האט געווארפן א שלעכט אויג אויף מיר. דאס הייסט אן עין הרע, האט געווארפן א שלעכט אויג. בקיצור, נאכדעם פרעגט דער בחור צוריק דאס מיידל, דו ביסט אמאל געווען מאלעסטעד? זאגט זי יא, וועגן דעם האב איך דיך געפרעגט, ווייל כ'האב דיר געוואלט זאגן אז טאמער ווייסטו נישט און דו'סט חתונה האבן, וועסט דאך האבן טענות צו מיר, וויל איך דיר זאגן אז דו ביסט שוין מיין צווייטער חתן, דו ביסט שוין, דו'סט זיין מיין צווייטער מאן, מיין ערשטער איז מיין טאטע, פינף יאר. אזוי זעט היינט אויס כלל ישראל. סאו די אווערנעס. האט זייער שטארק אויסגעפעלט אז מ'זאל עס מאכן, און ברוך השם סטעידזש וואן איז געלונגען, מ'ווייסט שוין אז ס'געשעהט, קיינער דענייט עס שוין נישט, איך האב געזאגט אמאל איינס פון פינף איז מאלעסטעד אין תלמוד תורה, ס'האלט שוין זיבן פון זיבן, סאו מ'האלט מיר זעמער אויף צרות, נישט דא איינער וואס איז דורך דעם סיסטעם, נישט א יונגעל נישט א מיידל וואס איז דורך דעם סיסטעם און איז נישט געטאטשט געווארן סאם האו סאם וועיר דאון די ליין, פון טיטשערס, פון מלמדים, פון בחורים, פון עלטערע בחורים. ס'איז צרות ווי א בארג. יעצט לאמיר גיין ווייטער. די פעיז נאמבער טו עגעין די צווייטע מלחמה אז מ'אינטימידעיט וויקטעמס, וויטנעסעס, מ'אינטימידעיט עקטיוויסטס. וואס האט זיך סאטמאר אויף מיר אנגעטשעפעט? וואס האב איך זיי געטוהן? נאר זיי אינטימידעיטן ווייל זיי האלטן אז זיי וועלן אזוי געווינען. דאס האט אויך ברוך השם נישט געהאלפן מענטשן קומען פארווארד אוואדע ס'איז נישט לויט לפי ערך. ווען ס'זאל זיין לפי ערך וואלט געווען א ליין פון דא ביז קענארסי. אבער צוביסלעך, ס'איז דא אזאלכע וואס זיי ברעכן זיך און זיי קומען פארווארד, זיי זעצן איין עלטערן, זיי זעצן איין מענטשן. טשארלס היינס טענה'ט ס'איז דא איבער הונדערט ארעסטס די לעצטע צוויי יאר. עס איז זייער גוט. געט מען זיי א בעסערן דיעל, א ווייניגערן דיעל, אבער מען ווייסט ס'קאסט א פרייז. קיצור איינער גייט אריין אין א סטאר און ער געט א גנב'ע. ס'שטייט אויפגעשריבן פייוו סענטס. פייוו סענטס איז אויך גניבה. נישט נאר נאר ס'איז צען טויזענט דאלער, מען ווייסט ס'קאסט א פרייז, די לויערס קאסטן געלט, די בושה קאסט געלט, און יעדער גלייבט שוין אז ס'איז אמת היינט אויך. יעצט קומט פעיז טרי, דאס איז די שווערסטע פעיז. פעיז טרי איז, אונז זעמער ארויס אין מלחמה אן א געווער, מען האט אונז נישט נאכגעשיקט עסן, מען האט אונז נישט נאכגעשיקט געווער, מען האט אונז נישט נאכגעשיקט גארנישט. נישט נאר מען האט אונז נישט נאכגעשיקט נאר ס'דא מיסטער טשארלס היינס און מיסעס הענע ווייט זענען אזוי קאראפטירט פון קאפ ביז פיס אז זיי האבן אנגעמאכט אזא חורבן אין ברוקלין אז די טיימס איז שוין ביזי מיט זיי. ס'דא איינער רענטע האט מען אים איינגעזעצט אויף דרײַ און צוואַנציק יאר מ'האט געזאגט ער האט געהארגעט חזקאל שמש יעצט קומט עס ארויס ס'איז בכלל נישט ער נאר אריה לייב גלאנץ האט געזאגט א בחור ער זאל זאגן אז עס איז די דריטער אין די ליין. ער סוט יעצט פאר הויעכע מיליאנס אוו דאלערס. און אזוי גייט געשען די גאנצע צייט. נאכדעם איז דא די צווייטע, דער וואס האט געהארגעט נעבעך דעם לייזער פאללאק. ס'איז אויך נישט דער. מ'האט אים אויך שוין ארויסגעלאזט. סאו טשארלס היינס האט געוואלט נעמען קרעדיט פאר דעם, זעמיר אונז געגאנגען מיט אלע טעלעוויזשאנס און צו אלע ראדיא סטעישאנס. און צו אלע צייטונגען זיי געזאגט זאלסט'ס וויסן ער טאר פאר דעם נישט נעמען קרעדיט אדרבה ער איז דער פארברעכער ווייל סאטמאר פירט אים ביי די נאז איך האב זיי געזאגט דעם גאנצן בילדינג קען מען פארקויפן מען וועט אריינלייגן דאס געלט פאר די גאווערמענטס רעוועניו און די אפיס ווערט געפירט פון איד'ס אפיס ביי משה ביי משה פרידמאן טעראריסט דעטס אל דאס איז אלעס אונז אונז דארפן נישט אויף אזא קאראפטעד סיסטעם דארף מען אינגאנצן נישט פירן. און די גאווערמענט האט אנגעהויבן צו זעהן ווייל אונז שלאגן מיר זיך שוין מיט אים איבער א יאר מיט די פעדערל גאווערמענט זיי ווייסן אלעס וואס דא גייט פאר זיי ווייסן אז דער אפיס פון טשארלס היינס איז קאראפטעד פון קאפ ביז פיס יעצט דאס גיימיר אונז יעצט ארויסברענגען קודם האף מיר אונז אז ער וועט נישט מאכן די וואלן אונז האף מיר נאך ער וועט גיין אין תפיסה פאר די וואלן ער איז אזוי קאראפטעד אז ס'איז נישט דא זיין גלייכן. יעצט לאמיר אביסל אריינגיין וואס דא איז געווען. ויהי היום האב איך געבעטן דעם דאסקאלאוויטש געב מיר די קאפיס פון די טשעקס וואס משמרת הצניעות האט דיר געגעבן, גענומען פון דיר. ווייל כ'האב געוואלט האבן צו געבן פאר די גאווערמענט צו ווייזן אונטער וואסערא נאמען זיי נעמען געלט. האט ער אפגעשמועסט אז דעם נעקסטן נאכמיטאג טרעפט ער מיך אין די ביי די ווילימסבורג ברידזש מיט א קאפי פונעם טשעק. אינדערפרי איז ער געגאנגען צו זיין סייקאלעדזשיסט, צו צו זיין סייקייטריסט, און א דעטעקטיוו האט אים דארט ארעסטעד. איך האב אים אנגעקאלט נישט וויסענדיג אז ער איז אנדער ארעסט, האט דער דעטעקטיוו אויפגעהויבן זיין טעלעפאן און געפרעגט הו איז דיס, האב איך אים געזאגט דאס איז ראביי ראזענבערג און דער דעטעקטיוו קען מיך, ממילא איז גארנישט געווען. דאסקאלאוויטש האט אבער געמיינט. אז איך האב אנגעקאלט דעם דעטעקטיוו אים איינצוזעצן, ער האט געמיינט איך האב מיטגעארבעט מיט אים, וואס דאס איז נישט אמת, ווייל איך ארבעט נישט מיט די גאווערמענט, איך באקום, איך בין נישט אויף זייער פעיראל. סא עניוועי, איז געגאנגען, און איך בין דעמאלטס אוועק געפארן אויף פלארידע בויען א מקווה פאר א שליח חבד. א טאג צוויי שפעטער האט מען אים ארויסגעלאזט, מען האט אים שוין צוריק געגעבן זיין סעלפאון, קאלט ער מיך אן, זאלסט וויסן, היינט צוויי אזייגער נאכמיטאג ביסטו א טויטער. און איך זיץ און איך לאך ווייל איך בין אין פלארידע, ער האט געמיינט איך בין אין ווילימסבורג, אבער פון אזא משוגענעם דארף מען מורא האבן, בין איך גלייך געלאפן דארט צו די פאליס, איך האב געמאכט א ריפארט אין פלארידע, האבן זיי געזאגט מען קען דיר גארנישט טון ביז דו קומסט נישט צוריק אין ברוקלין, ווייל דא דארפסטו דאך האבן די פראטעקשאן און נישט אין פלארידע. דורך די קאראפטעטע סיסטעם פון די פאליס אין די ניינטי. עניוועי. למעשה איז ביי אים געבליבן אז איך האב געהאט צו טון מיט זיין ארעסט און פארטיג. ווען איך בין צוריק געקומען דא בין איך געגאנגען גראד צו א דעטעקטיוו אין סעקס קריים יוניט און כ'האב פארציילט. איך האב אים געזאגט איך דארף האבן פראטעקשאן. האט ער מיר געזאגט דארפסט דיך נישט זארגן, דער דער דאסקאלאוויטש גייט אוועק אין דזשעיל פאר אייביג. פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער ער האט דא קאנפעסד אלעס וואס ער האט געטון. כ'האב אים געפרעגט וויפיל קינדער האסטו אזוי מאלעסטעט? זאגט ער זיבעציג זיכער, פרעגט ער דו קענסט זיי אלע? זאגט ער ניין, בערך דרייסיג פערציג קען איך אויף די נעמען, זאגט ער איך כאפ וועמען איך וויל, ווען ער רעדט רעדט ער דאך, כ'ווייס נישט אפילו דאס איז אמת, איז דאך נעבעך נישט אינגאנצען געזונט. יעצט ווען ס'איז געקומען פאר דעם דיעל זעמיר אונז געגאנגען מ'האמיר געזאגט פאר די גאווערמענט זאלסט וויסן דא איז דא א. טעסטעמאוני און ער האט אפילו געזאגט אז ער האט אים אויפגעכאפט אויף טעיפ צו אויף ווידיאו, כ'געדענק נאך נישט פונקטליך, און דאס האבן געהערט צענליגע מענטשן, צענליגע מענטשן האבן געוויסט די זעלבע זאך, דאס האט געוויסט נאך איינער נישט נאר מיר, פונעם זעלבן דעטעקטיוו, אלל אוו א סאדען אונז זאגן מיר ס'איז דא עפעס א טעיפ אדער א ווידיאו און טעסטעמאוני, זאגן זיי ס'איז נישט דא גארנישט, איר ווייסט ווי קאראפטעד די גאווערמענט איז? איר האט א השגה ווי יעדער היט דעם כבוד פון טשארלס היינס? דער דעטעקטיוו האט צופיל מענטשן ארעסטעט, האט מען אים ארויסגענומען פון סעקס קריים יוניט, מ'האט אים געשטעלט צו האמעסייד. אן א פארוואס. זיי זאגן דארט טויג ער בעסער. ס'איז דא א פרוי וואס זי פלעגט אונז העלפן פאר וויקטימס ביז צען יאר, זי האט צופיל ארעסט געמאכט, האט מען איר אויכעט מעבר געווען, זי האט זיך געמוזט צוריק וויינען און בעטן פאר איר דזשאב אז מ'זאל איר צוריק געבן דעם דזשאב, אבער קיין ארעסט איז שוין נישט דא מער פון איר. עס כאפט זיך נישט וואס דא גייט פאר, דא איז דא אזא קאראפשן מיט דעם טשארלס היינס, און ס'איז שוין אזוי בולט אז די פעדערל גאווערמענט קוקט אים שוין נאך, אלע צייטונגען שרייבן פון אים, און דאס וואס ער האט געמאכט דא יעצט דעם דיעל, דאס גייט אויכעט יעצט ארויסקומען, ווייל ס'איז דא מענטשן וואס האבן געזאגט פאר די צייטונגען זאלסט וויסן, מיר האט דער דעטעקטיוו געזאגט ס'איז דא. פון אים טעסטעמאני. סאו איך פארשטיי נישט, אויב ס'איז דא טעסטעמאני דארף מען דאך אפילו נישט האבן דאס קינד ס'זאל טעסטעפייען, פארוואס יעדער זאגט א מעשה, ס'איז א פראבלעם וועגן דעם קינד ווייל מען דארף מצער זיין דאס קינד, ס'איז באלאני, ס'איז דא טעסטעמאני פון דאסקאלאוויטשן אליין. נאר וואס. דאס איז אונזער דריטע פעיז פון די מלחמה, די ערשטע אז ס'איז דא סעקשועל אביוז ברוך השם ס'איז א האום ראן מ'האמיר געווינען בגדול דא און אין ארץ ישראל און עס איז שוין ארויסגעקומען ס'קומט ארויס אין ארץ ישראל אויכעט יעדן צווייטן טאג נאך א טאטע אין בית שמש און דא און דארטן וואוינען מיט אייגענע טעכטער וואס זענען זיי שקלאפן פרענק, ס'איז אנבעליוועבל. און נאכדעם די צווייטע פעיז פון די מלחמה אז מ'טוט. אונטערדריקן די אלע וויקטעמס, סוף כל סוף עט מען אויפפיקן די אלע וואס זיי דריקן אונטער. אברומי רובין זיצט נישט און לעקט האניג ווייל ער האט געוואלט קויפן א וויקטעם, ס'איז נישט קיין חילוק צו מען קויפט א וויקטעם מיט געלט צו מען סטראשעט אים, נאר ליידער אונזער עולם איז אזוי אריין געטוהן אין דעם תאוות הממון אז מען פארקויפט די אייגענע קינדער. יעצט, איינער האט מיר פארציילט שוין לאנג צוריק אז דער פארפוילטער פלאומען האט נישט געוואלט זיין אויף מיין האטליין, האט ער געזאגט פארן טאטן פון וויקטעם מ'האט אים געאפערט הונדערט טויזענט דאלער מיט א לאנגע צייט צוריק, צו ער האט זיך נאכדעם געבראכן צו מ'האט אים געאפערט מער צו א דריטער האט אים געאפערט ווייס איך נישט, אבער די גאנצע מעשה שטינקט אונטער, אז א טאטע זאל זען ווי א קינד איז באגראבן, ער שרייט אז ער האט מורא אים צו האלטן אינדערהיים ווייל דער. דאסקאלאוויטש האט אים אויסגעלערנט ער זאל מיט די שוועסטער טון די זעלבע וואס ער האט אים געוויזן אויף די נאקעטע ווידיאוס, און מיט די מאמע זאל ער טון די זעלבע, און ער פלעגט מיר אלץ זאגן כ'האב מורא באלד וועט מיין ווייב האבן א ממזר. און היינט איז עס געווארן פלוצלינג ס'איז אים גוט געווען אז מ'האט אים געגעבן אויף איין פעלעני און ער האט געפליעד גילטי. ווילסט זאגן ווייל דו ליידסט יסורים דו גייסט ליידן די זעלבע יסורים נאכדעם? דו ביסט שוין פינישט פאר אייביג, דו האסט זיי עקספאוזד, דעי אר נאט גאוינג טו פארגיוו יו דיס. יעצט האב איך געוואלט פרעגן, ס'איז געקומען איינער און ער האט דיר געאפערט אז מען נעמט דיך צוריק אין א שול, צו מען וועט צוריק נעמען דיינע קינדער אין חדר? ניין קיינער נישט, סאו ווי ביסטו אנגעקומען מיט דעם? און דאס איז אונזער גרויסער פראבלעם, מען כאפט א דאלער, ס'וועט דיך קאסטן מער געלט צו היילן דיין קינד, וויפיל דו האסט געכאפט, און נאכדעם דארפסטו יעצט וויסן צו מ'האט עס דיר געבן. הערן הער איך זאגן, הייבט שמועקליך געס, מ'האט אים צוגעזאגט, מ'האט עס איינגעלייגט און מ'האט עס אים נישט דעליווערט. און וועגן דעם האט ער געכאפט אזא געפערליכן סעטבעק אין די האספיטל. ער ווייסט נישט מיט וואסערע גענגסטערס ער שלאגט זיך. אויב די מטרה איז לשם שמים עט מען געווינען ווייל דער אייבערשטער איז מיט אונז, אויב די מטרה איז פאר געלט און פאר אנדערע זאכן, יו גאנא לוז ווייל די חברה זענען שוין הונדערטער טויזענטער יאר זיי גייען צוריק ביז צום דור המבול, די גאנצע משמרת הצניעות זענען א א גלגולים פון דור המבול און פון דור הפלגה נואפים און און און גנבים, דעטס אל דעי אר. און די זענען אזוי געשולערט אז דו קענסט זיי נישט איבערקלוגן. זיי האבן אריינגעכאפט אן איירישן גוי, טשארלס היינס, וואס אמאל ווען ער איז אריינגעקומען האט ער געוויזן ווי ווייט ער קען אונטערברענגען די אלע נורסינג האומס, די אלע אידן, און ער איז געווארן גרויס, און אלל אוו א סאדען איז ער דעם איד'ס בעסטער חבר. ער האט ברוך מותכן ארויסגענומען פון תפיסה, ער האט א פראבלעם אז דער טרעיל איז נישט גוט געווען, זאל ער זיצן אין תפיסה ביז מען האט עס ערלעדיגט, איך זעה רובאשקין זיצט אין תפיסה כאטשיג ער אפיעלט, נאר דאס איז ודאי געווען, דאס איז אזוי פארפוילט, דאס איז די טוירד, די טוירד פעיז, איך ווייס נישט וויפיל פעיזעס ס'עט נאך קומען, אבער די דריטע פעיז איז די קאראפשען פון די פאליטישנס, און מען הייבט עס אן צו זעהן. די פעדערל קוקט נאך יעצט די אלע זאכן, זיי האבן ארויסגענומען פון דעם פיילס, זיי האבן געזען אז רענטע דארף גיין פריי, זיי האבן אים באפרייט, נישט טשארלס היינס, די פעדערל גאווערמענט,
און זיי האבן געזען אז דער וואס מען האט געזאגט אויף אים אז ער האט געהארגעט דעם לייזער זאל אויך גיין פריי, און זיי האלטן אין איין האבן נאך און נאך און נאך פראבלעמען, און איינער וואס ס'העלפט אונז מיט. וואס סופאוזדלי ער העלפט אונז מיט, און ער איז א פיגור פון צו זיין אן עדוואקעט פאר טשילדרען, איז געווען ווער ס'האט געליקט טשארלס היינס סערטן אינפארמעישן. און ווען איינער פון די גוטע חברה פון די מענטשן וואס זיי העלפן אונז מיט האבן אים געפרעגט הייתכן וויאזוי האסטו דאס געטון? זאגט ער איי העד א טוויסט אוו א טאנג, א סליפ אוו א טאנג, פרעגט ער אים וויאזוי האסטו געמעגט בכלל רעדן מיט יענעם אפיס? דו ווייסט אז זיי זענען נישט אונזערע פרענדס? סאו ס'איז דא אסאך שלעכטע וויעד אין יעדע פיעלד. יעצט אונז זעמיר מורא'דיג דיסטורבט פון דעם, און אונז גיימיר דאס פייטן. דאס וועט זיין א שליסל פאר די פעדערל גאווערמענט, קודם ס'עט זיין צו ווייזן פאר די פעדערל גאווערמענט וואס ס'גייט דא באמת פאר, און. נאכדעם גייט עס זיין נאך א זאך אז אלע עדוואקעטס זעען ווער ס'איז דא צו יוזן אונז אלס עי טי עם מאשינס אדער ווער ס'מיינט עס סיריעס. למשל דעם וואס משה טעראריסט פרידמאן דער שייגעץ האט געגאנגען מסר'ן אויף אים, יענעם האט מען שוין געאפערט מ'האלט שוין ביי זיבן הונדערט טויזנט דאלער. מ'איז געווען ביי איינע פון די גרויסע ראש ישיבות מ'האט געזאגט סעווען הונדערט טאוזענט ס'איז שוין באצאלן דעם לויער אויך. און יענער וויל אפילו נישט וויסן. יענער זאגט געלט וועט מיך נישט גליקליך מאכן, איך האב מיך פארלאזן אויפן אייבערשטן אזוי ווי מיין טאטע האט זיך פארלאזט, מיין טאטע איז אויך נישט געשטארבן פאר הונגער זאגט ער, צו גיין נעמען געלט ווייל מען האט געטאטשט א קינד, קודם איז עס א קינד, ס'איז זיינס א קינד, און נאכדעם יעדעס קינד איז אין דזשעפערדי אזוינס זאל מען זיך אונטערברעכן. סא דאס איז יעצט די third phase, די third phase איז אז די פאליטישאנס וואס זענען דא אינוואלווד, מיסטער טשארלס היינס, מיסיס הענע ווייט, און די אלע ADAs וואס זיי דינען טשארלס היינס, דינען אים שלא ביושר יעצט, דאנעלד קעווין איז אנגעקומען ער האט געפייטעט און ער האט געטוהן געטוהן געטוהן געטוהן יעצט האט ער געגעבן א פוש די באטען און שוין. פארוואס? ווייל מענצער וויל ווייזן אז ס'וועט נישט ארויסקומען זיין חאזעריי, און טשארלס היינס וויל ווייזן אז ער טוט נאך גוטס פאר די קאמיוניטי, ווייל איך הער ס'איז געווען א אסיפה אפאר טעג צוריק, האבן זיי פארגעהאלטן, ליסן, עה אז ראזנבערג גייט דיך אין דראנג ווארפן, האמיר אונז מיט דיר גארנישט. האט ער זיי געזאגט העלפ מי, עטס וועט מיר צוהעלפן, וועל איך ווייטער בלייבן זיצן, וועל איך ענק קענען העלפן, יעצט קען איך נישט ווייל ס'איז פאר די וואלן. סא למעשה אויב דער עולם וויל האבן א חזר'ישע קאמיוניטי דער איז נאו פראבלעם, מ'האט געמאכט יעצט א דינער פאר בוני עולם און מחריבי עולם מ'האט געמאכט א דינער פאר וואנס אף עי טיים באם, איך פארשטיי נישט די גאנצע זאך, עטס קענט זיך נעמען ברוך מרדכי'ן אריינשטעלן דארטן ביי דעם סקווערע שטיבל דארטן איז דא דער מיכל שטיינמעץ ער איז דאך דער וואס ער געבט א היתר אויף בוני עולם, שטעלטס אים אריין ער האט אפאר שטאק, די ווייבער שול, די מענער שול, די מקווה. אין דעם בית מדרש אין דער פאליש שטעלטס אריין אלע חזירים די אסקעלאוויטשע נאכדעם ווען ער מאכט משכב זכר עט ער אריין לייגן די זרע אין א באטל אין עט עס ענק געבן און נעם ברוך מרדכי האט ער ענק אויך געבן ברוך מרדכי עט מען האבן שווארצע קינדער פון די אסקעלאוויטשע עט מען האבן רויטע קינדער עטס האטס נאך אזויפיל חזירים ארטער סאמעט יחיאל בראנער. ס'פעלט דאך אונז נישט קיין חזירים אין בארא פארק, עווערי סייז שעיפ ענד קאלער האמיר אונז, וואס דארף מען צו געבן אזויפיל צוואנציג דרייסיג טויזענט דאלער יעדעס מאל מען טרייט? עטס קענטס מאכן די קינד אויב דאס איז ענקער מטרה אין לעבן, און נאכדעם וועט דער אייבישטער קומען מיט גפרית ומלח שרפה כל ארצה, ס'עט בלייבן פון ענק אזוי ווי ס'איז געבליבן פון גאנץ אייראפע פון די אלע זעקס מיליאן אידן. עטס מיינסט ווייל עטס מאכט צען קינדער דערשרעקט זיך דער אייבישטער? דערשרעקט זיך נישט פאר קיין נאמבערס. און דאס איז וואס עטס טוטס, עטס ברענגטס אראפ קינדער וואס דער אייבישטער זאגט אויף זיי אויבי ראיתי מכם, ער האלט ביים ברענגען משיח'ן, פאר משיח מוז ער האבן א ריינע רעיס, ווען נישט ברענגט ער נישט משיח'ן, זאגט דער אייבישטער אויבי ראיתי מכם כ'על אלע הרג'ענען. דער תנא דבי אליהו ברענגט. פארוואס געשעהט יעדע דרייסיג פערציג יאר א מלחמה? אויסצוהרג'ענען אלע ממזרים זאל זיך נישט אויסמישן אין כלל ישראל. דאס זאגט נישט נחום ראזענבערג, דאס שטייט אין תנא דבי אליהו ערגעץ אין די למד'ס פרק ל' א' ל' ב' ל' ג' צו ל' ד'. סאו עטס מיינטס מ'שפילט זיך ארום מיטן רבונו של עולם, מ'שרייט ווי געווען דער רבונו של עולם ביי ווארלד וואר טו? ווייסט ווי ער איז געווען? ער האט זיך באהאלטן, ער האט נישט געוואלט קענען די כלל ישראל, ווייל ס'איז געווען א כלל ישראל א מיקסטשער פון העלפט פון זיי זענען געווען אינטערמעריד, אסימילעיטעד, זיי האבן נישט געהאלטן תורה און מצוות, זיי האבן נישט געהאלטן נדות, זיי האבן נישט געהאלטן טהרת המשפחה, זיי האבן נישט געהאלטן די אלע תשעה מידות וואס דארטן שטייט. סאו דער אייבערשטער ברויך עס נישט, וואס סתם צו האבן מענטשן אויף די וועלט, ער האט א טעם פארוואס ער האט באשאפן די וועלט, און ער מוז האבן ערליכע אידישע קינדער וואס זיי זאלן מקבל זיין אויף זיך דעם עול תורה און דעם עול מצוות, ווען נישט האט ער גארנישט פון די גאנצע זאך, מה לי לצער הזאת? סאו דארף מען אונז האבן א בוני עולם? דארף מען אונז האבן? קוק, האסטו דאך חזירים, זיי וועלן עס טון מער ווי גערן. דאס איז וואס עטס ווילט? נאכדעם וועט עטס אויסזעהן אזוי ווי נאך א היטלער'ס מלחמה. אזא שאנדע וואס דא גייט פאר, און יעדער נעמט זיך אן פאר די חזירים, און געלט איז דא אין די הונדערטער טויזענטער דאלער. און אונז דארף מען זיך יעצט שלאגן נאך מיט די באהערדע. אונז האמער א כלל פון רבי שמעון בן יוחאי הלכה בידוע שעשו שונא ליעקב. און אונז דארף מען זיך נאך מיט דעם עשו'ן שלאגן אז ער זאל איינזעצן די חזירים. פארוואס? ווייל מען שטופט אים אפאר טאלער? ניין ניין ניין ניין ניין, דער אייבערשטער וועט דאס אויכעט מערצעשעם אומברענגען, ער וועט אומברענגען טשארלס היינס מיט זיין גאנצן אפיס און אלע חזירים און די אלע וואס האבן אים געשטופט דאס געלט, און אפילו ס'איז דער גרויסער מענצער, מענצער איך וויל דיך אויסלערנען א זאך. דו ביסט ווערט איך ווייס פינף מיליאן צו צען מיליאן ס'איז נישט קיין חילוק, דער אייבערשטער זאגט אז לי הכסף אז אויך דו מיט דיין געלט איז אויך דעם אייבערשטנס און ער גייט דיך אזוי אראפברענגען אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. און איך וויל זאגן א מורא'דיגע זאך וואס געפעלט מיר וועגן פאפא, אונז האט מען אלץ געזאגט די פאפא איז א בהמה, כ'זעה נישט אז ער זאל זיין א בהמה, ער פארט בעסער ווי סאטמאר. סאטמאר האט אריינגעשטעלט איינעם אין תפיסה אויף פופציג יאר, ס'הייסט אויף הונדערט און דרײַ איז ס'געווארן פופציג, ברוך מרדכי גייט אויף פערציג יאר, און פאפא, קוק וואס זיי האבן געטון. זיי האבן אנערקענט מ'דארף מאכן א דיעל. זאגט ער די פאפא די בהמה, די פאפא איז גארנישט קיין בהמה, לאמיר דיך אויסלערנען. ער טוט זיך אן ווי די עמלקים און ער איז א כנעני. ער איז מאכט דיך פילן אז ער איז א בהמה, ממילא מיט דעם בהמה'שקייט טאנצט ער דיר אויפן קאפ. קוק קוק אהער ער אליינס. דאסקאלאוויטש, וואס האט ער געטון? ער האט געזאגט איך בין קראנק איך קען נישט שטיין פאר טרייעל, פלוצלינג איז ער געזונט געווארן. העהעהה צוויי יאר זיצן אין תפיסה ווערט מען געזונט? א איד האט געהאט אזא פייגעלע וואס רעדט נאך אלעס. א פאפאגיי. אזא גרינע פייגעלע. קיצור, ער האט א גאנצע נאכט געשאלטן סטאלין און רוסלאנד. האט ער מורא געהאט די באהערדן קומען און זיי וועלן הערן ווי דער פאפאגיי זאגט עס נאך. האט ער אים אריינגעלייגט אין פריזער. האט אים דארט אפגעהארגעט. האט אים אריינגעלייגט אין פריזער. א מחיה. פרעגט אים דאס ווייב פארוואס לייגסטו עס אין פריזער? זאגט ער לאמיר דיר זאגן אין סיביר ווי ס'איז קאלט רעדט מען נישט. פארשטייסט? ער מאכט די פאפא און ער מאכט דיך פילן אז דו ביסט גאר די בהמה, ער רעדט נישט, ער זאגט נישט, ער ווארפט זיבן מאל סאטמאר איבערן דראנג, ווי האט דער אלטער ליפא פרידמאן געזאגט, דער קליינער שטינקער גרינוואלד פון בעדפארד, אים האב איך פארזען. כאפסט וואס דא גייט פאר? די חברה זענען אזוי כיטריש קלוג. כ'האב געזען אז מ'גייט אהנערן מיין פירסט קאזין הערשי גראס גייט מען אהנערן ביי דעם דינער פון קהלת שומרי החומות גייט מען אים אהנערן. הער א מעשה. אים מיט זיין טאטן זענען ביידע געווען גבאים נאמנים. ווען איך האב געהאט נישט מער געדאכט מיינע צרות, מיינע פרשה, נישט געהאט ווי צו דאווענען, כ'האב נאך היינט אויך נישט אבער דעמאלטס, היינט בין איך שוין צוגעוואוינט, אמאל בין איך נישט געווען צוגעוואוינט, איך פלעג דאווענען דריי מאל א טאג, חוץ ווען איך בין געפארן אויף מקוואות האב איך נישט געקענט אנהאלטן מנין מיט מיט יעדן טאג, אבער איך בין געווען אונטערוועגנס, איך בין געזעסן חדשים אן א מנין, אמאל בין איך געווען ראש השנה ערגעץ אין אוקריינע, ווייל איך האב געוואוסט איך מוז ענדיגן די מקווה.

בקיצור, גייט מען אהנערן הערשל גראס, איז ווען איך האב געהאט מיינע פראבלעמען, בין איך געגאנגען דאווענען קודם צו ר' הערשל וועבער, דארט אפאר סאטמארע חברה, זיי האבן געזאגט פאר הערשל אויב נחום קומט דא דאווענען, וועמיר אונז ארויסוואקן. שוין, האט ער מיר מסביר געווען אז עס איז אים שווער, ער האט א אמונה אויב זיין טאטנס נאמען, ער לייגט צוויי פאר תפילין די זעלבע צייט על פי קבלה, ער האט זיין אייגענע שול און ער וויל, ער וואלט געוואלט איך זאל אוועק גיין, זאג איך מיטן גרעסטן כבוד. בין איך געגאנגען צום סטראזשניצער דאווענען, און דארט אין יענע סטראזשניץ האבן זיך ארומגעקריגט די צוויי ברידער, איך ווייס נישט וועלכער איז וועלכער, אבער ס'איז דא אויבן איז דא דארט א שיין אויפגעבויעטע שול, דארט איז געווען א מנין. שפעטער האב איך געוואלט דאווענען שבת אונטן אין דעם אנדערן שול, איז געקומען איינער לערנער וואס ער פלעגט פארקויפן פאר פרויען ברא'ס א גאנץ לעבן, שפעטער האט ער זיך דערמאנט אז זיין טאטע איז געווען ערגעץ א רב, איך ווייס נישט צו פאר די קריג צו נאך די קריג, צו ער האט געוואלט ווערן רב, צו ער איז טאקע געווען. בקיצור, און קען זיין אז ער איז געווען א חשוב'ער איד. ער איז זיך מיישב געווען אז ער גייט אויך ווערן א חשוב'ער איד, ער האט אויפגעגעבן דעם ברא סטאר ווייל ס'איז געווען צו טייער די רענט, און ער גייט מיר נאכשרייען אינמיטן די גאס, דו שייגעץ, דו זאלסט נישט קומען אין די שול דאווענען. זאג איך אים, פרעג איך אים פארוואס, זאגט ער דו ביסט אין חרם, זאג איך אים אנטשולדיגט איך פארשטיי נישט, דער ברודער איז דאך אויך אין חרם. מ'האט אויך ארויסגעגעבן אויף אים אויך א חרם, סאו איין חרם מעג גיין צום אנדערן חרם, ניין זאלסט נישט קומען, דו ווייסט אז זאלסט נישט קומען, עניוועי, דאס איז געווען שבת, אין די וואך האב איך געדאווענט אויבן אין די שול, איך ווייס נישט פונקטליך וועלכע סטראזשניץ דאס איז, ס'איז דארט דא א מקווה אונטן און אויבן איז דא א שול. יעצט מיין קאזין הרב רבי הערשל גראס א תלמיד חכם מופלג וואס האט אזויפיל תורה מרביץ געווען לעדרים, קומט צו מיר צו, נאכן דאווענען אמאל, און ער זאגט מיר, זאלסט פארשטיין הרב נחום כ'האב צו דיר דעם גרעסטן דרך ארץ, איך קען נאר נישט רעדן צו דיר דא ווייל די חברה זענען נישט דיינע ידידים און איך זוך מיר נישט קיין צרות. זאג איך אים הרב הערשל איך פארשטיי דיך זייער גוט, איך האב נישט קיין פראבלעם דו מעגסט נישט רעדן מיט מיר, ס'איז גארנישט, דארפסט מיר נישט גריסן, ס'איז אלעס אין בעסטן ארדענונג. נאכדעם גיט ער מיר אזא זאג, דו ווייסט, איך בין אין דעם זעלבן שיף ווי דו. כ'האב מיך יארן מוסר נפש געווען פאר פאפא, איך האב אויפגעארבעט א ישיבה קטנה, בחורים לומדים, ס'האט נישט געדארפט א רבי עקיבא אייגער איז וואס אמת'ס חינוך איז, איך האב אזוי אריינגעברענגט אהבת התורה אין ירושלים, נאר עז טיים גאוס ביי דאך געווען מענטשן וואס האבן נישט פארגינען מיין פאסטן, און פאפא רב האט אזא מנהג אז ער טוט וואס ער וויל, זיי זאגן ער איז געווען, דאס זאג איך, דאס האט נישט געזאגט הרב אשכול, זיי זאגן אז דער פאפא רב איז אזא צביעות'דיגער, ער האט נאך נישט פארשטאנען תורה, תורה נישט אריין אין קאפ, ער האט געמוזט האבן א חבר וואס זאל מיט אים מיטלערנען, א חזר בחור. אבער רשעות גייט אים אריין זייער גוט. הער, און די גאנצע קהילה פירט עס אזוי, קוק אהער, יעדער האט זיך צוטיילט אדער אין ערכאות אדער ביי דין תורה, ער האט זיך נישט צוטיילט.

נאך מוטשען מיך און ער האט זיך אפגעמוטשעט און ער איז געשטארבן אזוי יונג, זיין טאטע האט געלעבט ביז נײַנציק, זיין מאמע האט געלעבט ביז פֿינף און אַכציק, רש"י זאגט אין די יארן ווי די עלטערן שטארבן שטארבט מען אויך, ער איז כ'מיין איז נאכנישט געווען קיין פֿינף און זעכציק, כ'מיין איז געווען מיין עידזש און אפשר נאך יונגער פון מיר, האט ער מיר געזאגט קוק וואס זיי האבן געטון צו מיר זיי האבן מיך אויך דערהארגעט, זאגט ער די זעלבע האבן זיי געטון צו דיר, זאגט ער מיר די ווייסט פארוואס ווייל די מיינסט עס ערנסט. די מיינסט דאס לשם שמים? פרעג איך אים, הערש איך וויל דיך עפעס פרעגן, זאג מיר דעם אמת, קיינער הערט נישט, האסטו אמאל מאלעסטעט א קינד אין ישיבה קטנה אדער אין ישיבה? זאגט ער, קיינמאל נישט אנגערירט קיין קינד און נישט גערעדט מיט א קינד וואס מען טאר נישט, זאג איך אים, וועגן דעם ליידסטו? העסטו געווען געמאלעסטעט יעדן זמן פֿופֿצן תלמידים, וואלסטו געקענט זיין היינט די שרייבער פון שמן ראש פארן ווינער רב, אזוי ווי מענצער. אדער וואלסט געקענט זיין ווי ברוך מרדכי צו ברוך מרדכי'ס זון מאיר לעבאוויטש וואלסט געקענט זיין א מגיד שיעור אין מונקאטש אדער וואלסט געקענט זיין אין ספינקא זאג איך אים דאס איז דיין פעלער האסט געמיינט צופיל לשם שמים ס'איז נישט קיין פעלער זאג איך אים שכרך גדול מאוד אז דו האסט קיינמאל נישט געטשעפעט א קינד יעצט כדי אז מ'זאל אהנערן דעם ר' הערשל דעם מענטש וואס מ'האט אים געהארגעט, מ'האט אים בעסיקלי געהארגעט, א חילוק צו מ'שטעכט אריין א שפיז צו מ'טוט מים נאך כל דבר אסור, מ'האט דעם מענטש געהארגעט, און אז מ'האט אים געהארגעט קומט נאך פאפא רב מיט זיין אומפארשעמטן פנים, א צוריקגעבליבן קינד, ער כאפט נאכנישט וואס ער טוט, ניין ער כאפט יא, די גמרא האט ער נישט געכאפט, דאס רשעות כאפט ער, ער גייט נאך זאגן א הספד און. אהנערן הערשל גראס. די נשמות קומען דאך אראפ ווען מען רעדט פון זיי. ס'וועט זיין אזא מין בזיון פאר אים אז ער וועט אנטלויפן. כ'ווייס נישט אויב מ'האט אים געלייגט אין פאפא בית החיים, זאגט מען מיר זיין טאטע ליגט דארט. נו, וואס אז זיין טאטע ליגט דארט? זיין טאטן האט מען נישט פארשעמט, מ'האט אים אויך פארשעמט. ער איז געווען אמאל מיידל סקול פרינציפעל, מ'האט אים אויך ארויסגעווארפן. אבער על כל פנים. ס'איז אנדערש ווי א מענטש וואס האט אויפגעארבעט אזויפיל תלמידים און ארויסווארפן ווי א הונט אין די גאס. סאו פאפא פארשטייט זיך זייער שטעטל גוט. איך האב נישט קיין פראבלעם מיט פאפא. פאפא איז אקעי. דאס רישות איז פיין. סאטמאר קען זיך נאך באהאלטן פאר זיי. סאו עניוועי. סאו די מענצער ברידער גייען געבן אובאכט אויף דאסקאלאוויטש. דאסקאלאוויטש זאל קענען זיך צוריק דרייען. יעצט אונז האמיר אויכעט איינגעגעבן פאר די גאווערמענט אז ס'איז געווען א פ, מען האט געפיילט א קאמפלעינט אז דאסקאלאוויטש האט נאכגעלאפן א יונגל אין בית מדרש ביים בראשובער, די בראשובער פרעגט אים וויאזוי ביסטו אריין אין די מקווה ס'איז דאך צוגעשפארט, זאגט ער כ'האב אנגעדרייט די מאשין עפעס און בקיצור מען האט געמוזט עפענען ווייל ס'איז געווען צובראכן די טורנסטייל האט מען עס געמוזט עפענען און ער ווייזט אים ווי ס'ליגט א באקס דארט וואס האלט אפן די טיר. און נישט דער בראשעווער האט געוואלט קומען, און נישט דער דינובער האט געוואלט קומען, אבער דאס איז פארשריבן ביי די גאווערמענט, זיי ווייסן פונקטליך ווער דער דינובער איז און דער בראשעווער.
און זיי ווייסן. האבן זיי געזאגט אז ס'איז דא א מענטש וואס ער האט ווייעלעיטעד זיין בעיל, פארוואס זאל מען דאס נישט נעמען אין קאנסידערעישאן? סאו יעצט קומט עס ארויס, באלד וועט עטס נאך זען, ס'וועט אויסזען ווי רענטע, ווען מ'עט נאך איינזעצן רענטע פארן טאטשן די יונגלעך אין מקווה. ניין, אונז גייען מיר דאס נישט צולאזן, דאס איז די טוירט פעיז פון די מלחמה. נאכדעם וועל מיר זעהן וואס עט זיין די פאורט פעיז, און אז ס'עט זיין עט זיין, און אז נישט האמיר געווינען, און אז ס'עט זיין א פיפט פעיז קען מיר אויך נישט, אונז קען מיר נישט איבערלאזן דעם אייבערשטן ער זאל זיין א לוזער, עז איטס נאו איז דער אייבערשטער א ביג לוזער, אז מען האט געעפענט נאך אזא וועלטס מלחמה, טויזענטער און טויזענטער קינדער לערנען אין תלמוד תורה'ס און קיין איין קינד איז נישט סעיף. יעדער ווער ס'איז דורך דעם סיסטעם איז געווארן געטאטשט סאם האו אר אנאדער אין א דיפרענט סטעידזש און מיט אן אנדערע מין איסור ערווה. פוי א שאנדע וואס מען האט מיר דא געטוהן. די רבונו של עולם איז ליידער א גרויסער לוזער. איך געדענק ווען אהרן און זלמן לייב האט זיך געשלאגן איז געווען דארטן דער עלפערד דער גרויסער בהמה איז צוגעגאנגען צו די אלע אהרונים עע ביסט ער וואס מאכט ער רב לוזער. זאגט ער איי ער הייסט רבי אהרן? זאגט ער ניין דו ביסט א לוזער, זאגט ער רבי אהרן איז די לוזער, זאליקא איז די לוזער, עניוועי נישט אהרן איז די לוזער, נישט זלמן לייב איז די לוזער, און אפילו נישט דזשארדזש באראש, דער אייבישטער איז א לוזער, און איך מוז איבער בעטן דעם אייבישטן אז איך רעד אזוי, און איך בעט איבער כלל ישראל, אבער ניין ניין ניין אונז טאר מען נישט לאזן דער אייבישטער זאל זיין א לוזער, ווייל השמים שמים להשם והארץ נתן לבני אדם, דער אייבישטער האט געגעבן די וועלט פאר מענטשהייט אז מען זאל זיך שלאגן פאר זיין תורה, און דאס איז קבלת התורה וואס אונז גיימיר יעצט מקבל זיין, נייע מין קבלה פון מסירות נפש, יעבור עלי מה, דער יצר הרע וועט ער דאס, און דו וועסט נישט מצליח זיין דא, און מ'וועט דיך ארויסווארפן פון שול, און דאס איז שוין ווי צו גיין אין מקווה, ס'איז נישט דא גארנישט, דאס אלס זייטיגע זאכן, דא רעדט מען פון אפהיטן קינדער, דאס איז די ערשטע זאך. ס'קומט יעצט שביעות, שביעות איז די זמן פון ביכורים, ביכורים הייסט די פריש געצייטיגטע פירות, אונז דארף מיר א קוק געבן וויפיל עפערט און ענערדזשי האבן מיר אונז אריינגעלייגט אז די יונגע פירות, די קליינע יונגע זיסע קינדערלעך און די יונגע זיסע מיידלעך זאלן מצליח זיין. צו האבן מיר גענומען געלט טאמער מ'האט, דער חזיר האט געאפערט נאכדעם ווען ער האט זיך גערעיפּט? צו זעמער געגאנגען צו דעם ראש ישיבה צו צום מנהל און האמער געזאגט דעם מנהל ליסן עד כאן אז א מיילעך שפיצער קען אנהארגענען א יונגעל און נאכדעם סטראשעט מען די עלטערן קום נישט פארווארד דאס איז אזא שאנדע אז סאיז נישט דא דאס גלייכן כהאב געזאגט פונקט די וואך פאר מיינס א חבר דעי וואס איך קאוטש אים די גאנצע צייט דעי איז די בעסטע ידיד און מהאט אים שוין געאפערט זיבן הונדערט טויזענט דאלער זאג איך אים די ווייסט כוועל דיר זאגן איך מיין אז כ'האב נישט געזעהן אין די גאנצן דור אזוי ערליכן איד ווי דו. איך זעה אז אלע דערווייל האבן זיך געבראכן פאר אפאר טאלער, און דו קענסט נוצן אפאר טאלער, און דו האלטסט דיך פעסט. כ'קען דיר זאגן איין זאך. ס'איז דא דארטן עפעס א גוי ער, זאגט פאר זיין ווייב, איך וואוין שוין פערציג יאר אין די שטאט, איך האב נישט געזען אזא ערליכע מענטש ווי עפעס א איד דארטן, אז ער איז געגאנגען אין דעם גארטן איז ער נישט געגאנגען אויף מיין גארטן נאר ער איז ארום געגאנגען ער זאל נישט טרעטן אויף מיין גראז. און דאס איז וואס דא גייט פאר, ניין אונז גיימער נישט דאס לאזן, יעצט איז די מלחמה אין פעיז נאמבער טרי. און אז ס'מיינט אראפצוברענגען דעם טעראריסט משה פרידמאן מיט מיסטער טשארלס זיין זיין באלעבאס מיט מיסעס הענע ווייט, כ'האב זיי געזאגט פאר די גאווערמענט צען מענטשן, כ'האב זיי געגעבן א ליסטע, צען מענטשן זאגן זיי זיי האבן אפגעקאלט מ'האט מאלעסטעט מיין זון האט העני ווייט געזאגט נעווער מיינד דזשאסט קיעפ קווייעט אבאוט איט. אויף דעם האבן זיי געמאכט דעם קול צדק, זאלן וויסן ווער ס'קאלט אריין, און זאלן עס קענען צו צו וואשן, טו ווייט וואש. ניין ניין דאס וועט מיר נישט אנהאלטן, מלחמה איז אין פעיז נאמבער טרי, און וועלן מיר אפילו אראפ ברענגען מענצערן מענצער קען זיין דו האסט מער געלט פון מיר אבער דו האסט נישט מער געלט פונעם אייבערשטן, אונז שלאג מיר זיך וואס דער אייבערשטער האט אונז געהייסן מיר זאלן זיך שלאגן להזהיר גדולים על הקטנים, און ס'איז יעצט שבועות איז א זמן פון ביכורים, און אלע יונגע שיינע יונגעלעך און מיידעלעך גייען ווערן געצייטיגט געהעריג נארמאל, נישט אז די חזירים וועלן זיי טאטשן, און נישט אז די רעבעס וועלן זיי טאטשן. און איך וויל אויכעט מסביר זיין יעצט פארן עולם, ס'קומט שבועות כ'וועל נאך האבן נאך א עקסטערע האטליין וועגן דעם, מ'וועט אויף זיין א גאנצע נאכט, ס'איז דא די מקווה פון שבועות אינדערפרי פארטאגס, זיי זיצן די חזירים א גאנץ שבועות זיי זאגן פאר די ווייבער אונז גייען מיר זאגן תיקון ליל שבועות און זיי זיצן אין די מקווה א גאנצע נאכט און זיי כאפן פיש א גאנצע נאכט. ווי פלעגט ברוך מרדכי זאגן היינט האב איך געכאפט א גוטן העכטל דו חזיר דו מנוול דו שמוץ ים וואס דו ביסט. עניוועי, מען וועט נאך רעדן וועגן דעם אן עקסטער אריכות. סאו דאס איז וואס איז געווען היינט אין קאורט איר זאלט וויסן ס'איז פעיז נאמבער טרי. יעצט איך זאג נאכאמאל מענטשן זאגן כ'האב געזאגט ער האט גענומען געלט כ'האב נישט געזאגט כ'האב געזאגט כ'האב געהערט פארדעם מ'אפערט גרויס געלט און אלל אוו א סאדען האט ער זיך אנגעהויבן צו פירן זייער פאני. ער האט קיינעם נישט אפגעקאלט א נאכט פריער, ער איינעם האט ער יא געקאלט וואס האט אים אייביג געהאלפן, ער האט אים געזאגט איך וויל נישט זאלסט קומען, אונז האט ער פארקויפט אז מען האט אים געצווינגען אונטערצושרייבן א צעטל, מען האט געזאגט נאר ער און זיין ווייב זאל קומען, איך גלייב נישט די אלע זאכן, ער איז געלאפן ער מיט זיין ווייב ווייל מען האט אים צוגעזאגט עפעס, קען זיין איך ווייס נישט. און אין פרי און אין קאורט, כ'האב געמיינט כ'האב די בלוט איז מיר ארויף אין פנים אז מ'געט אים אזא ביליגן סענטענס, זאגט דער טאטע ניין ס'גוט אזוי וועט מיין זון נישט דארפן שטיין אויפן סטענד, זאג איך אים כ'האב געליינט הונדערטער סייקייעטרי בוקס וואס זאגן אז די וויקטעם איז אזוי צופרידן ארויסצוקומען און ווייזן און פוינטן דו ביסט דער חזיר אים און יענעם באשטראפט מען נאכדעם אז דאס אליין נעמט אים אוועק פופציג פראצענט פון די סיקנעס. און אזוי שטייט אויך אין ביי אונז אין די חז"ל אויכעט. ויגד לאביו וויכוח שכן אילך איירעם ער זאגט עס דא אין פאבליק דו האסט מיך געטאטשט ס'איז אפילו דא אין א געוויסע טערעפי א שיטה אין טערעפי האב איך געליינט מען ניצט עס נישט ווייל זיי ווילן נישט אינטימעדעיטן די וויקטעם נאר ס'איז דא א שיטה אז די וויקטעם זאל קאנפראנטן די פעדעפייל און זאגן ליסען וואי דיד יו דו דיס טו מי ווען איי וואס א טשיילד און מיט דעם ווערט זי געזונט, אבער זיי זאגן, אנדערע טענה'ן אז ס'איז נישט קיין גוטע סיסטעם ווייל מיט דעם פילט ער זיך יעצט אז ער רייט ווידער אויף איר. בשלמא אין קאורט, ווען זי זאגט אים דאס גייט ער זיצן, אבער סתם אזוי היז נאט גאנע אפאלעדזשייז, ער לאכט זיך אויס. ירק בפניו ס'איז די בעסטע פילינג ווען מען געט עס אויס. יו טאלק אבאוט איט. סאו וואלט ער זיך אויפגעשטעלט און ער וואלט געזאגט זאלסט וויסן דער האשקאלאוויטש האט מיר דאס און דאס געטוהן וואטס די ביג דיעל? כ'האב געזעהן ביים וויקטעם וואס האט איינגעזעצט ברוך מרדכי און ער האט אזוי שנעל געזאגט אז די די עי האט אים געזאגט וועיט א מינוט ענסער אנלי טו מיי קוועסטשענס ער איז געווען מער דען איגער עס ארויסצוגעבן וואס דער חזר האט מיט אים געטוהן און די זעלבע מיט נחמיה וועבערמאן זי האט פארציילט וואס ער האט מיט איר געטוהן. אנבעליוועבל, כ'זאג עס אזוי עקליג ס'האט מיך געבראכן, כ'האב געמוזט ארויסגיין, איך רעד שוין נישט אלס א אידישן פוינט אוו וויו, וואס כ'האב געדארפט נאכדעם האבן הייליגע מחשבות צו זאגן ברוך אתה השם ביי מנחה און ביי מעריב, כ'רעד שוין נישט פון דעם, כ'רעד סתם אזוי ס'איז עקלדיג געווען, ס'איז נישט געווען קיין סעקס, ס'איז געווען דאס מיאוס'טע וואס איז דא, פוי! מיט אינסטרעמענטס האט ער איר דארט געטאטשט, מיט אנדערע זאכן וואס ער איז געווארן א גיינעקאלעדזשיסט, א יוראלעדזשיסט, אנבעליוועבל! ווען מען איז צו צעלאזט איז מען צו צעלאזט. און דאס איז וואס איך וויל בעטן יעצט דעם עולם, פארקויפטס נישט ענקערע קינדער פאר געלט, ביקאויז געלט טוט עס נישט קיורן, און ס'איז אגענסט די לאו, און צום סוף געבן זיי עס נישט עניוועי. וואטש ענד סי זיי האבן עס נאכנישט געבן. זיי וועלן אנהייבן צו זאגן אזוי, וויבאלד דו האסט גערעדט פאר די צייטונגען צוויי יאר צוריק האסטו דאך אונז שוין געמאכט מבאיש ריח געווען, און דו האסט דיך געחבר'ט מיט דעם און דעם מענטש דארטן וואס ער האט דיר צוגעהאלפן האסטו דאך אונז מבאיש ריח געווען, אונז האמיר געמיינט נאר אזוי און אזוי. ווייל איינער האט געזאגט פאר מיינס א משפחה, ער געבט זיי גרויס געלט זיי זאלן מיך איינזעצן, זיי האבן געוואלט מאכן עפעס אזא בילבול, דאס איז דאך מיין משפחה נאך קלוג, זיי זענען דאך נישט פון אונטערן פלויט. האט זי געזאגט וויפיל געסט? האט ער געזאגט א גרויסן נאמבער. האט זי געפרעגט וואס טייטש ווען געסטו מיר דאס געלט? זאגט ער אה דו פרעגסט שוין פונקטליך כ'ל דיר זאגן ווען ער גייט אין דזשעיל און ער זיצט שוין דארט צוויי טאג. אוואדע מען רעדט פון איינזעצן אויף אסאך יארן מיט א לינק מיט א בילבול. זאגט יענע הייסט נישט די ווארט איז וויאזוי זאל קומען זאגן פאלשע עדות אויף דעם קרוב משפחה הייסט דו מוזט אים זען שוין ממש אין דזשעיל.

פארוואס ווילסטו פאר דיין זון ווייניגער פון דיר? נא אה שעים טאמער דאס איז אמת, איך האף אז ס'איז נישט אמת, איך האף אז ס'איז נאר גערעדט פטפוטי דברים, נאר דעיר איז א לאט אוו הוכחות אז ס'טויג עפעס נישט דא, ס'שטינקט דא אונטער, און אונז האמער שוין געהערט פארדעם אויכעט וועגן דעם. און רוב עדוועקעטס האבן זיך אפגעלאזט ווייל זיי האבן געהערט אז דא איז א געלט דיעל. רוב עדוועקעטס, און ער שרייט צו מיר קיינער ענטפערט מיר מער נישט דעם טעלעפאן, איך האב אויך שוין נישט געענטפערט דעם טעלעפאן. ער האט מיך אפגעקאלט ער דארף האבן אויף פסח, האב איך געזאגט ווארט צו ביז אפאר וואכן נאך פסח ס'דא מער ווי איך. ווייל מענטשן זענען נישט משוגע אונז זעמיר זיך מוסר נפש אונז שטיימער אונז געבמער אונזער לעבן אן די ליין, ווי אר אן די ליין טווענטי פאר אווערס, אן די ליין מיינט צווישן לעבן און צווישן טויט. מ'האט אין מיך שוין געשאסן, מ'האט אנדערע עדוואקעטס געשאסן, פארביטערט יעדן די יארן. שטעל דיר פאר איך דארף זיין טעקסאס'ער רב? איך קען נישט זיין א רב אין וויליאמסבורג? איך קען נישט פארלערנען שיעורים אין וויליאמסבורג? איך האב עפעס א פראבלעם פארצולערנען שיעורים? כ'האב פארגעלערנט אלס בחור רמב"ן על התורה אין סאטמאר אויבן אין פֿינף הונדערט פֿופֿציק בעדפארד עוועניו יעדן פרייטאג צונאכטס. ס'איז געזעסן מיליאנען בחורים האבן אויסגעהערט, איך האב נישט נאר פארקויפט רמבן, איך האב פארקויפט א גאנצע אן אריכות פון די פרשה פון אלע ראשונים, נאר וואס איך האב מיך אריינגעלייגט אין העלפן פאר די קינדער, האט מען מיך ארויסגעקאפעט ווי א הונט, נאו פראבלעם, איך וועל טאקע גיין אינדרויסן ווי א הונט, אבער עטס גייטס נישט סוקסידן מיט ענקער זאך. עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו קל, דער אייבערשטער איז מיט אונז, לאנג ער זעט מען שלאגט זיך, גייט ער זיין, דער השם איש מלחמה, השם שמו. יעצט קומט א שיעור פון נאך א שעה און פופצן מינוט וואס איז געשען אין קאורט מיט ברוך מרדכי'ן און מיט אנדערע זאכן, און מיט אלע חזירים וואס ס'טוט זיך דא און וואסערא תיקון אונז ברויך מיר האבן, ס'קומט זומער, מ'זאל נישט איבערלאזן די ווייבער אין קאנטרי זיצן דא אליינס און די ווייבער זאלן נישט איבערלאזן די מענער, ס'וועט זיין א שיעור יעצט בערך א שעה מיט א צען מינוט, נאכדעם וועט קומען נעקסטע וואך זונטאג אם ירצה השם א שיעור, א לאנגער שיעור פון צוויי צוויי אהאלב שעה. וועגן דעם הייליקייט פון יום טוב שבועות האט מיר געזאגט אן עלטערע איד, ער איז אלט זעכציג יאר, ער זאגט איך הער אייך אויס, האב אייך אויסגעהערט פאר פורים, פאר חנוכה, פאר פסח, איך האב דאס אלעס קיינמאל נישט געוואוסט, איך זאג אייך באמת איר האט מיר געמאכט א נייעם סדר החיים אין אלע ימים טובים און אין אלע שבתים. און נאכדעם האט מיך אפגעקאלט עטליכע רבנים פון ארץ ישראל. פאר פסח אונז נוץ מיר אלע דיינע דרשות אויף פסח איז מתוק מדבש אונז זאג מיר נישט ס'איז פון דיר פארשטייסט דאך אליינס ווייל הען מען זאגן ס'איז פון דיר העט מען זאגן אוי ער איז פון חרם אבער איר זאגט אזוי גוט אז אונז לאמיר עס אן א נאמען סאו אז ס'מאכט יא א תועלת פארן ציבור וועט מען טאקע רעדן דערפון ס'האט מיך אויך איינער אנגעקאלט אז ער וויל מאכן א האטליין אין ארץ ישראל. אויף גאנץ ארץ ישראל מיין האטליין, ער וויל דארט מאכן א לאקעל, עס איז געווארן זייער פאפולער ברוך השם, האב איך אים געזאגט גוט איך וועל זיין אפאר וואכן ארום אין ארץ ישראל אם ירצה השם וועלן מיר עס ערלעדיגן, איך האב שוין געהאט אמאל אן אראבער וואס האט עס געוואלט מאכן אן א געלט, ער האט געהערט אז איך טו פאר הגנת ילדים, אפהיטן קינדער, האט ער עס געוואלט מאכן אן א געלט. און ער האט נישט קיין מורא אז אים קומען די סיקריקים ווייל ער האט א מעסער וואס ער קען זיי אריינשטעכן אויך, די אראבער האבן נישט קיין מורא פאר די סיקריקים, די ציונים האבן מורא. סאו בקיצור איז וועלן מיר אם ירצה השם האבן א שיינעם שיעור אויף שבועות אם ירצה השם אויף אדער אנפאנג וואך זונטאג אדער מאנטאג. די קומענדיגע וואך. א גוט יאהר. עס איז ערב שבת קודש פרשת בהר בחוקותי.
איך לייג ארויף די דרשה אויף קעסטל איינס, עס איז אויך דא א דרשה וואס דאס איז אויף קעסטל דרײַ און דרײַסיק, עס איז אויך דא. זמירות לכבוד הילולא פון ר' שמעון אויף קעסטל פֿיר און דרײַסיק איז באמת ווייל הגם ס'איז שוין דורכגעגאנגען לג בעומר אבער מען דארף זיין מקושר צו ר' שמעון קען מען הערן דרײַ און דרײַסיק פֿיר און דרײַסיק טאר מען שוין נישט הערן סאו מוז מען אביסל רעדן. ס'איז יעצט ריליעסד געווארן, ס'ווערט צוביסלעך ריליעסד נישט מיט איינמאל. איז יעצט צוביסלעך ריליעסד געווארן די טעסטעמאוני וואס דער בחור, כ'וויל נישט זאגן זיין נאמען ווייל ער איז א וויקטים, האט געגעבן פארן דעטעקטיוו. דער דעטעקטיוו ווען מען האט איינגעזעצט ברוך מרדכי לעבאוויטש, און ער פארציילט דארטן פונקטליך וואס מען האט געטון מיט אים, וואס ברוך מרדכי האט נעבעך אפגעזינדיגט מיט אים, א יונגער בחור, ער איז געווען דעמאלטס מסתם עלף צוועלף צו וויפיל, און איך וויל מסביר זיין, כ'האב עס שוין אסאך מאל מסביר געווען אויפן האטליין, ס'שטייט דארטן ביי יעקב אבינו'ס טאכטער ביי דינה'ן שטייט אז שכם בן חמור לשכב עמה ויענה. ויענה און ער האט זי געפייניגט. נו אוודאי אז ס'איז א רעיפ איז דאך עס א געפייניגטע זאך, וואס הייסט ער האט געוואוינט מיט איר און ער האט איר געפייניגט? ס'איז דאך א פארשטענדליכע זאך, א מיידל און מ'רעיפט זי איז זי געפייניגט. זאגט רש"י, לשכב עמה, דאס מיינט מען, כדרכה. מיט א מיידל אזוי ווי דער אייבערשטער האט באשאפן די בריאת העולם, ויענה איז שלא כדרכה. בקיצור, דער בחור האט מסביר געווען אז ביי אים איז געווען ביידע ליידער אמת, ס'איז געווען כדרכה און שלא כדרכה, ס'איז אפילו געווען דאס וואס דאס הייסט לרבות מעשה חידודין, דרך אברים, דאס איז די מציצה בפה וואס דער אייבערשטער שפייט אונז יעצט צוריק אין פנים, ווייל מען האט געלאזט יעדן חזיר זאל טון דאס מיט די קינדער. יעצט דער גרויסער חזיר ברוך מרדכי, ווען ער האט עס געטון פארן קינד איז געווען גענוג ביטער, נאכדעם האט ער נאך געהייסן דאס קינד זאל עס אים טון, דאס איז אזוי גרויליג און אזוי מיעס, און איך וויל רעדן דערפון באריכות. ס'איז דא אמאל בחורים אין ישיבה וואס זיי טוען איין בחור מיטן צווייטן מיעסע זאכן, וויל איך ענק זאגן ס'איז זייער מיעס, זייער עקלדיג, זרע האט אין זיך אפאר פראבלעמען, איינס איז אז ס'האט אין זיך שדים רוחות רעות טאמער מ'איז עס מוציא נישט דארטן ווי מ'דארף. און דאס קען שאטן פאר דעם מענטש, אין כתבי אר"י ווערט געברענגט כמה וכמה מעשות אז ס'האט געשאדט פאר דעם מענטש וואס ער האט עס געטון, אויסער דעם וואס ס'איז א גרויסע עבירה. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ס'איז זייער נישט היגיעניש, ס'איז נישט היידזשין ווען איינער גייט אין בית הכסא, זייפט ער זיך אפ די הענט, נארמאלערהייט אונז זעמיר אידן וואשן מיר זיך אפ די הענט, אבער דאס וואשן זיך אפ די הענט דאס איז פאר תוספת קדושה, פארדעם דארף מען זיך אפזייפן געהעריג די הענט, כ'האב שוין געזאגט אסאך מאל אויף מיינע דרשות, ס'דא זייער אסאך מנוולים און ס'דא זייער אסאך באקטיריע, אפילו יום כיפור וואס מ'טאר זיך נישט וואשן די הענט נאר די פינגער, דארף יעדער איד האבן ביי זיך אין טלית בייטל, אזא זייף וואס עס טוט סטערילייזן די הענט. ווייל פונקט אזוי ווי ווען מען גייט לקבל פני רבו מען דארף דורכגיין א וואסער הייסט נישט קיין רחיצה, פונקט אזוי ווי ווען איינער זעט חלילה קרי יום כיפור ביינאכט מעג ער גיין אין מקווה זיך טובל'ען, ווייל דאס הייסט נישט קיין רחיצה של תענוג ס'איז נאר א רחיצה של מצוה. פונקט אזוי זיך אפצוזייפן די הענט איז א רחיצה של מצוה, נישט קיין רחיצה של תענוג, עסט באקומען באצילן עסטו האבן פאר די רעסט אוו יור לייף, יו וויל בי סטאק וויט איט. און ווייל אונז געבן נישט אבאכט אויף זויבערקייט, וועגן דעם געשעט די אלע פראבלעמען מיט הערפיס און מיט אלע אנדערע זאכן. און שטעל דיר פאר, אונז האמער א בחור וואס ער האט יעצט עידס, זאגט ער אז דער וואס איז געשטארבן א יאהר צוריק ער האט עס אים נעבעך געגעבן ווייל דער בחור'ל האט נישט געוואוסט וויאזוי מען היט זיך אפ דעם גוי לערנט מען אויס אז איינער וויל דיר מאכן משכב זכר זאל ער אנטוהן א גומי און אז איינער וויל אז דו זאלסט אים מאכן מציצה טוה אן א גומי לערנט מען אים אויס נאר ביי אונז טאר מען דאך דאס נישט לערנען ווייל דאס איז דאך די גרעסטע מיני מנוולות סא עט די ענד אוו די דעי.

די ערנסטע פראבלעמען און קיינער ווייסט אפילו נישט ווייל אמאל איז מען געווען אפגעהיטן מען האט געוויסט אז דאס דרייט זיך זיכער נישט ביי אונז איך געדענק די ערשטע מאל ווען ס'איז געווען א שוואנגער מיידל אין ווילימסבורג האט יעדער געזאגט דאס האט געמוזט זיין א רעיפ ס'האט נישט געקענט זיין אוט אוו וועדלאק. און איך האב זיי געזאגט רבותי לעבט ריעליסטיש און היינט לעבט מען ברוך השם ריעליסטיש דער האטליין האט געמאכט דער עולם זאל לעבן אביסעלע ריעליסטיש נאכדעם געסטו א קיש פאר דיינע תפילין מיט דעם מויל וואס דו האסט זרע לבטלה פון א חזר און נאכדעם קישסטו די ספר תורה וואס יעדער גייט קישן דאס מענטעלע. עס איז אנגעשמירט מיט זרע לבטלה און מיט דזשערמס. ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען מ'וועט נישט טארן קישן נישט די ספר תורה און נישט די תפילין. דעם ספר תורה וועט מען ווארפן א קיש פון די ווייטענס, און די זעלבע אויף די תפילין. אז מען זיצט און מען ווייקט זיך אין די מקווה שעה'ן און ס'איז אנגעשמירט די גאנצע מקווה איז דא פול מיט זרע לבטלה ביסטו אלל אווער דערמיט. טאמער איז דא א מציאות אז די טיפה זרע זאל נישט אפשטארבן טרוקן, גייסטו אהיים צו דיין ווייב, געסטו איבער דיין ווייב זרע פון אן אנדערן מאן. לאכטס נישט, ירמי' הנביא האט געהאט א זון בן סירא, וואס די רשעי הדור האבן פון ירמי' הנביא מוציא געווען זרע אין די מקווה, ווייל זיי האבן געוואלט וואלט ער זאל זאגן נביאות, זיי האבן געהאלטן אז ער וועט זינדיגן, וועט ער נישט קענען מער הערן דעם אייבערשטנ'ס ווארט, און זיין, דער אייבערשטער האט דאך נישט געוואלט ער זאל צוקומען צו זרע לבטלה, איז זיין טאכטער געגאנגען אין די מקווה דעמאלטס ביינאכט און זי איז נתעבר געווארן, און די גמרא זאגט א בן סירא כשר היה, פון דא האט ר' משה פיינשטיין ארויסגעלערנט. ארויסגעלערנט פון דעם טורי זהב ס'איז א גאנצע טורי זהב אז מען מעג שלאפן אויף א ליילעך פון א פרעמדן מענטש איך האב נישט קיין מורא אז אפשר עט מען שוואנגער ווערן פון יענעמס זרע וואס ער האט איבערגעלאזט אין ליילעך ווייל בן סירא כשר היה האט ר' משה געטענה'ט אויב אזוי מעג מען פון א מאן ארויס נעמען זרע צו מען מעג פון אן אנדערן צו נישט אויף דעם איז שוין דא א גאנצע מחלוקת צו מען מעג ארויס נעמען אייער און טרענספלענטן, אויף דעם האלט שוין יעדער אז דאס איז געהעריג ממזרים. אבער מען טוט עס שוין, ס'איז שוין כיוון דדש דש. ס'איז ממש א הארץ ווייטאג און א הארץ רייסעניש ווען כ'האב דורכגעליינט דאס צעטל וואס דער וויקטים, אים זאָגט ברוך מרדכי האָט אים מיט אים געטאָן, ס'איז געווען וישכב עמה ויענה ויענה שלא כדרכה, איך מיין, יו נאָו, ס'מוז דאָך האָבן עפּעס הענט און פיס אויך, דו מוזט דאָך פאַרשטיין, דו ווילסט דיך טאַקע ענדזשויען פון דעם יונגל און אַזוי ווייטער, באָט וועיט אַ מינוט. דו קענסט דאך נישט יענעם אומברענגען, יענער האט געכאפט נאכדעם א נערוון בראך און ער איז געווען אין ענד אוט אוו די האספיטעל יעדע צוויי דריי חדשים און ער האט נישט געוויסט ווי מען קומט צו זיך, האו דו יו געט טו יור סעלף? ער זאגט דארט מען פלעגט זיך באהאלטן פונעם ברוך מרדכי האט אים אפגעווארט. האט אים אריין גענומען אין די קאר און א קינד ווייסט דאך מען געט אים אפאר דאלער ווערט ער אינגאנצן היי און רבותי ברוך מרדכי איז נישט קיין בן יחיד. ס'איז דא אנדערע וואס דערציילן די זעלבע, ס'איז געדאקיומענטעד אויף אסאך מענטשן, אסאך זענען די סטעטשוט אוו לימיטעישן, מען דארף אנהייבן אויסצולערנען די קינדער אז אויסער דעם וואס משכב זכר איז א געוואלדיגער איסור און א איסור שיש בו סקילה און כרת טאמער ס'איז נישט דוקא לייזן מן התורה אבער יענער לייגט צו זיין אבר ווי דו גייסט גדולים און ס'איז אנגעשמירט, נאכדעם זאגט ער דיר זאלסט מאכן מציצה. פוי! כ'קען עס נישט אפילו נאכזאגן סא כ'ברעך בשעת איך מאך דעם האטליין רבותי. נא וואנדער ווערט דאס קינד דיסטורבד און משוגע, נעוואדע איז ער אינען און די האספיטל אין און אוט. ס'איז דאך אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. אנבעליוועבל. יעצט לאמיר גיין ווייטער. דאס האט מען אנגעטון מיט אונזערע קינדער. און קיינער האט זיך נישט וויסנדיג געמאכט. אה, נחום ראזנבערג האט געוואלט עפעס זאגן. אך א מנוול. מנוול? כ'האב דירעקט ארויפגעלייגט דעם צעטל פון די טעסטעמאני, כ'האב עס ארויפגעלייגט מיטן כתב יד פונעם דעטעקטיוו, און דאס איז געווען אין קאורט אלס עווידענס, און כ'האב עס אויך ארויפגעלייגט, כ'האב עס געטייפט געהעריג, יעדער זאל עס קענען ליינען. און איך וויל אז עטס זאלטס יעצט זאגן ווער דער מנוול איז. אזוי ביליג צו מאכן צו טוהן זנות, טוט כאטש נארמאל, מען טאר נישט, ס'איז אסור על פי תורה אדער אלעס, אבער אזוי דיגרעיטן א יונגל איז ממש איטס אוטרעידזשעס, ווען ברוך מטחיד קריגן מירטשעם יעצט זיינע פערציג יאר, טראסט מי ער האט געכאפט א בארגן, ער האט גענומען דאס קינד האט אים געהארגעט אויף טויט און ווער ווייסט וויפיל נאך, ס'דא א וויקטעם. וואס ער האט אים ארויסגענומען אין א פארק און אויך געמאכט די זעלבע חזיריי. ס'איז געדאקיומענטעד. און נאכדעם האט ער אים איבערגעלאזט נאקעט אין פארק, ער האט זיך געשעמט צוריקצוקומען מיטן. און דאס אינגל האט גענומען א מעסער איז אריין אין בעסמעדרעש אין קראלע און ער האט גענומען א מעסער האט זיך געוואלט שעכטן און דער קראלער רב האט עס געזעהן דער גאלד ער האט נישט געזען ווי ער וויל זיך שעכטן, האט אים געפרעגט וואס דרייסט דיך דא אינמיטן טאג אין מיין בית מדרש? זאגט ער איך זוך אביסל קאווע, זאגט ער איך זעה ביסט אביסל צעבראכן ביי דיר, האסטו נישט קיין ישיבה, דא האסטו פינף דאלער גיי קויף דיר א בעלעבעיקערי קאפ קעיק, און ער איז געגאנגען און ער האט זיך געקויפט, זאגט יעצט דער בחור ווען נישט די פינף דאלער מיטן קאפ קעיק וואלט איך צוריק געגאנגען וואלט מיר גענומען דאס לעבן. אזוי זיך אויפצופירן? ס'איז דאך אנבעליוועבל! אפילו ביי נישט לא אשתו איז דא זאכן דער וויל אזוי דער וויל אזוי באט דער'ס א קאמפראמייז יו נאו אבער טוט נישט אנדערדיגרעידן א פערסאן בעלאו היז דיגנעטי. איטס אנבעליוועבל! כ'בין געגאנגען כ'האב עס ארויפגעלייגט אויף מיין בלאג, נחום ראזענבערג דאט בלאגספאט דאט קאם, אדער ס'איז שוין דא היינט א קורצער וועג ווי מ'קען צוקומען, מ'שרייבט נחום דאט ארג, NUCHEM דאט ארג, קומט ארויף גראד דער בלאג. דאס איז ממש איז אנבעליוועבל, און אויסער דעם וואס איך בין געגאנגען איך האב עס אזוי שיין ארויפגעלייגט אז יעדער זאל עס קענען ליינען. ווייל איך האלט אז ס'איז וויכטיג אז עלטערן זאלן זיך אויפוועקן וואס איז דא געווען. אקעי, מ'האט בוגד געווען אינעם אייבערשטן און אין דער תורה, אקעי, ביסטו נישט אזא גרויסע ירא שמים, דו הערסט נישט דעם חטא. אבער דאס וואס מ'האט געמאכט דיין קינד א זאמבי, א משוגענער, א קראנקער, א חולה רוח, ער איז אין און אוט שוין צען יאר אין די האספיטל, דאס דערהערסטו אויך שוין נישט? וועגן דעם האב איך עס ארויף געלייגט, מען מעגט שוין יעצט ביי לאו מעג מען עס שוין ארויף לייגן ווייל מען האט אים שוין געטראפן אז ער האט זיך סותר געווען אפאר מאל און אונז האמער פערמישן עס ארויף צו לייגן און דעס גייט בלייבן ברוך מרדכי'ס מצבה שטיין ברוך מרדכי'ן דארף מען מאכן א שווארצע מצבה און ארויף שרייבן די טעסטעמאוני פון די דריי וואס זענען געקומען פארוורד. און אויף די פערטע זייט העט מען שרייבן פה נטמן הצדיק הקדוש קאמארנער רבי, און ער איז אויך א נעפיו פונעם טשאבער רב פון לונדון. השם ישמרינו וואס מען האט דא געטון מיט די קינדער. דער אמת איז זיך טאקע נישט צו משיג צו זיין, איטס איטס אנבעליוועבל. יעדער זיצט רואיג ס'הארט קיינעם נישט, איך דארף זיין דער איינציגער וועם ס'הארט מיך? יעצט עמער גייען מיט א סטעפ פארווארד. שוין האט ער עס שוין געטוהן, ער קען דאך שוין נישט צוריק ציען, וואס דארפסטו אים דא ארויף לייגן אויפן האטליין? עלעך ענק מסביר זיין פארוואס דאס קינד איז נעבעך מענטלי דיסטורבט, פאר אפאר טאלער גייט ער נאך היינט טוהן וואס מען וויל, די לעבאוויטשעס האבן אים אוועק געפירט אויף ארץ ישראל, זיי האלטן אים דארט אויס. און כדי ער זאל נישט קומען עדות זאגן קעגן די לעבאוויטשעס, מען וויל דאך אים ארויף שטעלן אויפן סטענד, און דאס האבן זיי געטון, א געוואלדיגע עוולה און א חוצפה. יעצט כדי דאס זאל ארבעטן איז עס געגאנגען אין קאנדזשאנקשען מיט זיין טאטן וואס האט א שול, און מען האט אים געסטראשעט אז מען וועט אים צושפארן די שול, אהרן הגדול פון מאנרא אליין האט אים אפגעקאלט, ס'ער אפילו אראפגעקומען צונעם. און אז דו זאלסט זיך אונטערשטיין לאזן דיין זון צו טעסטיפייען, זיכער האט ער אויך באקומען אפאר טאלער. נו, אבער אז יענער איז דא קען מען אים סובפינען, האט מען געמאכט א טריק אז ער איז נישט דא, ער וואוינט נישט דא, ער איז אין ארץ ישראל, ווי איז ארץ ישראל? א וויטנעס גייט מען נישט אויפפיקן. ס'הייסט, קומט אויס אזוי, נישט נאר זיי האבן געטון וישכב עמו כדרכו ויענהו שלא כדרכו מיט מעשה חידודין, זיי האבן אויך געמאכט מעשה איברים, און מציצה אים געהייסן מאכן פאר אן אלטן גראבן חזר א באק וואס ער האט נישט ארויפגעצויגן דעם זיפער פון איין מעשה מניוולת צום צווייטן, פוי! ער האט זיך אפילו נישט אפגעזייפט, ער האט גענומען די בחורים פון איינעם צום צווייטן, נאך דעם אלעם. נוצט מען נאך דעם בחור אז ער זאל נישט קענען קומען זאגן עדות, און מען האלט אים אין ארץ ישראל, ער האט דארט נישט קיין קאנטראל, דערס נאו קאנטראל, און ער איז א חולה רוח, ער דארף האבן העלפ, און מען האט נאך גענוצט זיין טאטן, און מען האט גענוצט ר' אהרן, און מען נוצט יעדן איינעם אז מען זאל נעמען דאס קינד אוועק כדי ער זאל נישט קענען קומען זאגן עדות, סאו נישט נאר מען האט אים אויסגענוצט דעמאלטס אלס א סעקס סלעיוו, מען נוצט אים נאך היינט. און וואטש ענד סי ווען ס'וועט דורך גיין דער טרייעל, און דער אייבישטער וועט העלפען אז דער חזר ברוך מרדכי וועט צוריק גיין ווי ער דארף צו זיין, ווי ער באלאנגט, ווי אזא ענימעל באלאנגט, אין א קעידש, דעמאלטס וועלן זיי נישט קוקען מער נישט אויפן טאטען, און נישט אויפן וויקטעם. בחור, ער וועט זיין אין די וויילד וויילד וועסט. סאו עטס מיינטס אז דער בחור האט נישט קיין פילינגס דזשאסט ביקאוז ער איז אביסל מענטל דיסטורבט ווייל מ'האט אים מאלעסטעד זייער ביטערליך, יו ריעלי טינק דעט הי דאזענט העוו פילינגס? הי דאזענט פיל אז מ'טוט מיט אים שלעכטס? איט דאזענט באדער הים אז מ'טוט מיט אים שלעכטס? דו יו ריעלי טינק סאו? וועל איף יו דו טינק סאו, יו אר מיסטעיקינג. היפאפאטעמוס, דער גרויסער היפאפאטעמוס. געסט אים א פאטש, ער האט אויך פילינגס, עווריבאדי אויף די וועלט וואס ער האט א נשמה צו א חיה האט נאר א בהמה און א חיה האט נאר א נפש, וויבאלד ס'איז לעבעדיג האט עס פילינגס, און אפילו נאכן טויט האט עס אויך פילינגס, ס'שטייט אז ביי א איד שטייט די נשמה ביים גוף, און אז מ'זאגט שבחים און ס'איז אמת האט ער א הנאה, און טאמער חלילה מ'זאגט די עבירות איז פארקערט. יעדער האט פילינגס דעירס נאובאדי וויטאוט פילינגס. נעמט מען אזא קינד און מען מאכט פון אים ליצי לצנות און מען נוצט אים נאך יעצט פאר אלע שייגעצשטיק. ס'איז א אנבעליוועבל סיטועשן וואס זיי האבן געטון. זיי האבן גענוצט דעם אנדערן וויקטעם אויך. זיי האבן אים אראפגענומען אויף פלארידע, מען האט אים געגעבן דראגס, מען האט מיט אים אלעס געטון.
ס'האט אבער נישט געהאלפן.
יענער האט געזאגט איך וויל נישט. איך וויל נישט זיין דיין חזר מער, און איך וויל האבן דזשאסטיס פאר מיר און פאר אלע אידישע קינדער. און ברוך השם, אבי ער האט געהאט שכל, ער האט אים איינגעזעצט און ער גייט צוריק אים יעצט נאכאמאל טעסטיפייען קעגן אים, ס'איז גארנישט געשען אנדערש. דער עולם טשעפעט, אה, ברוך מרדכי איז אינדרויסן. ער איז נישט אינדרויסן, ער איז אויף האלד יעצט, ער וועט צוריק גיין. און די צייט וועט מען אים נישט אראפרעכענען. און אפילו ווען יא, מען רעדט יעצט פון פארטי יערס. ווייל די גאווערמענט איז אים נישט מוחל די צוויי טשארדזשעס וואס וועגן דעם האט מען אראפגענומען די אכט יאר, איז במילא גייט ער צוריק פייטן פאר פארטי יערס, העט ער געווינען העט ער זיין אינדרויסן, העט ער נישט געווינען גייט ער צוריק פאר פארטי יערס. יעצט מה דאך אז ער האט נישט געקענט אויסהאלטן טוירטי טו יערס וויאזוי העט ער אויסהאלטן פארטי יערס, נאר די תירוץ איז. ס'שטייט על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר פרעגט די גמרא השתא שניים איז דאך שלושה זיכער זאגט די גמרא מקיש מ'גלייכט צו שניים צו שלושה מ'גלייכט צו טוירטי טו צו פארטי אזוי ווי דער טוירטי טו קען ער נישט אויסהאלטן ער וועט עס קיינמאל נישט מאכן ביקאוז אויף זיין עידזש און אנדערע העלט אישוס מן הסתם. די זעלבע וועט ער נישט קענען מאכן דעם פערציגער, ס'וועט גארנישט זיין, דאונט ווארי. באט ס'איז אנבעליוועבל וואסערע חזירים זיי זענען די לעבאוויטשעס, אנבעליוועבל. מאיר האט גענומען א בחור, יענער וויקטעם זאגט עס קלאר, ער האט אים גענומען צו א בתי זונות ווייל ער האט געוואלט זען וויאזוי דער בחור איז מזנה, ער איז מזנה פונקט ווי דו מאיר, דער'ס נאו דיפרענס. האסט הנאה צו זען ווי יענער איז מזנה האסטו געדארפט קויפן אן עקס רעידעד פילם, א מאווי. נאר דאס טאר מען נישט, מען טאר דאך נישט קוקן. ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז ממש, ס'איז א שאנדע, ס'איז שוין נישט סעקס, ס'איז שוין ממש יענעם גע'שחט'ן און גע'הרג'עט און אביוזד בילאו. דיגניטי! שטעל דיר פאר, אין די אלטע צייטן געווען די גרויסע פאבליק טוילעטס, וואס דארט, דארט איז יעדער געגאנגען מאכן, און דאס איז קיינמאל נישט קלין געווען, ס'איז נאך געווען, איך האב נאך געזען אין אוקריינע פון דעם, שטעל דיר פאר נעמסט א בחור שטופסט אים אריין דעם קאפ דארט אין טוילעט און דו זאגסט, כ'האב הנאה צו זען ווי דו עסט.

איך וויל פארשטיין איין זאך, ס'איז דא א טאטע וואס ער געקומען פאראויס ווייל ער וויל סעיוון זיין קינד, דער טאטע האט א רעכט און ער האט נישט קיין רעכט, קען זיין ער האט נישט קיין רעכט, איך ווייס נישט, לויט ענקער צודרייטן שלחן ערוך און וועי אוו טינקינג וואס עטץ האטס אליינס מייסד געווען אין ווילימסבורג אז די לעבאוויטש פעמילי מיט די שניצלער פעמילי, מיט די וועבערמאן פעמילי מעגן טוהן וואס זיי ווילן, און אן אנדערע טאר נישט, אן אנדערע מוז צאלן געלט און כאפן מכות, סא עניוועי, לויט ענקער וועי אוו טינקינג, אקעי, מען טאר נישט מסר'ן. כ'וויל פארשטיין פארוואס ווען איינער האט נישט געוואלט געבן געלט, מיר האט דאסקאלאוויטש געזאגט ווען ער האט נישט געוואלט געבן געלט האט מען אים געסטראשעט אז מ'עט אים נעמען צו טשארלס היינס. כ'מיין דאס איז מותר געווארן די מין מסירה? כ'פארשטיי דאס נישט. יעצט צו מיר גיין ווייטער, וויל גאו וואן סטעפ פארווארד. ברוך מרדכי האט זיך אויפגעשטעלט אויף א סטענד און געזאגט איך בין א וויקטעם פון מיין פעטער. טשאבער רב. כ'בין געווען א צעבראכענער יתום און ער האט מיר געטוהן משכב זכר און אוראל סעקס, די זעלבע וואס ער האט געטוהן נעבעך מיט די אלע קינדער. ווען ער האט עס זיי געטוהן איז עס געווען גענוג א ווייטאג, אבער ווען ער האט זיי געמאכט זיי זאלן אים מאכן אוראל סעקס, דאס איז עקלדיג, דאס איז אריינשטופן דאס קינד אין א בית הכסא דעם קאפ. פוי! סאו עניוועי. דער טשאבער רב איז שוין לאנג א שוכן עפר. צו ס'איז אמת וואס ברוך מרדכי זאגט צו נישט, איי העוו נאו איידיע. ס'איז אדער יא אמת אדער נישט אמת. ס'קען זיין אמת ווייל טשאבער רב האט געהאט א פראבלעם, ער האט זיך אמאל עקספאוזד פאר א שיקסע אין א פארק, אין לאנדן איז דא אסאך פארקס, מ'גייט ארום און ער האט זיך עקספאוזד דארט. מ'האט אים גענומען אין קאורט, ס'איז געווען אין אלע צייטונגען, האט ער געשריגן ער איז אן אלטער איד און ער האט געברענגט א שולחן ערוך אז מ'טאר זיך נישט איינהאלטן וועגן לא תשקצו, האט ער געמאכט קטנים. שרייט די שיקסע נו ווי די קטנים, איך פארשטיי יא אז דו האסט דיך עקספאוזט צו מאכן קטנים, וואלט איך אוועקגעוואקט, איך וואלט גארנישט געזאגט, אבער איך האב דיך נישט געזען אז דו מאכסט קטנים, דו האסט דאך גערעדט צו מיר זייער פרעש. עניוועי, ער איז שוין א שוכן עפר, ער זאל רוען אין גן עדן צו אין גיהנום צו עני פלאץ ווי מ'האט אים אריינגעלאזט. יעצט האט ער געשריגן ברוך מרדכי אז יענער האט אים מאלעסטעד, פיין נאו פראבלעם. יעצט קען זיין איך זאג ענק א ליגנט, ער האט עס נישט געזאגט. אבער די דזשאדזש האט געזאגט, עטס קענטס עס זעהן, ס'קומט יעצט ארויס, אונז גיימיר עס ארויף לייגן אויפן בלאג, די דזשאדזש האט געזאגט קלאר, כ'האב געזעהן די טעסטעמאני וואס ער האט געגעבן פאר די פעראול באורד, אז דארט שטייט אז ער איז געווען מאלעסטעד אלס קינד, און ס'האט געזאגט איטס א ווישעס סייקל, איינער איז מאלעסטעד גייט ער נאך מאלעסטען אנדערע, סאו האמיר דאך דא א קעיס. ווי ברוך מרדכי שרייט ער איז געווען מאלעסטעד. יעצט וויל איך פרעגן יעצט א קשיא. קודם כל אז דו האסט געוויסט דו האסט פראבלעמס, ווען הרב חיים פלאהר האט דיר געאפערט זאלסט אויפגעבן די עוועלאן און נישט גיין אין מקווה און גיין פאר העלפ האסטו אים געלאכט אין פנים, רייט? פארוואס לעצטנס ווען דו זעהסט שוין אז ס'טויג נישט דאס געשעפט, ביסט אינגאנצן משוגע געווארן? דו האסט געשיקט שליחים צו חיים פלאר, דו ווילסט אים איבערבעטן, דו ווילסט מאכן שלום, דו ווילסט אויפגעבן דעם עוועלאן, דו ווילסט תשובה טון, און חיים פלאר דער אמעריקאנער יענקי דודל דודל דעני מיינט נעבעך אז דו מיינסט עס ערנסט. ביז מ'האט זיך מיט אים אראפגעזעצט, מ'האט אים געזאגט דאס רעדט איינער ווען ער איז געכאפט. ווען ער וועט זיין אויסגעכאפט גייט ער פארלאכן פון דיר אויך. סאו וויל איך דיך פרעגן א שאלה, וואס איז געשען ווען מ'האט דיר געגעבן אן אפער? דו ווייסט דו האסט פראבלעמס, וויי אין די ווארלד דיד יו נאט גאו פאר העלפ? האסט געזאגט פאר חיים פלאר אז אזוי פסק'נט מען אין מאנסי און אין בארא פארק פסק'נט מען אנדערש, ווייל אבוויעסלי אין בארא פארק פסק'נט מען פארטי יערס אם ירצה השם אין קעידזש. יעצט וויל איך פרעגן נאך א זאך, אויב לשון הרע איז טאקע אזא גרויסע עבירה וואס דאס איז, יעצט אויף א טויטן האב איך שוין מסביר געווען מיט אפאר שיעורים פריער, איז נאר דא א חרם הקדמונים. דאס נאר אויף א טויטן איז נישט שייך. און קען זיין ס'איז היינט שוין יא שייך ווייל דו הרג'סט אפ זיין פעמילי. עס קען זיין ס'איז נישט שייך שוין היינט אויף די וואך, מ'לעבט אזוי טייטלי ניט און אז דו רעדסט נישט נאר אז הרג'סט אפ די פעמילי. אבער די אלע ארורים און די אלע לאווין. איז אויף א טויטן נישט געזאגט געווארן ווייל ס'איז נאר דא א חרם הקדמונים. אבער לאמיר זאגן אז ס'איז יא דא א חרם הקדמונים צו ס'איז דא ממש לאווין, ס'איז נישט קיין חילוק. לאמיר עס נעמען אז מ'טאר נישט רעדן אויף א טויטן. ווער האט געגעבן ברוך מרדכי'ן א רעכט צו זאגן אז זיין פעטער האט אים מאלעסטעט אין לונדון? ווער האט אים געגעבן דעם רעכט?

ווייטער, האב נאך איין ער האט אויכעט פראבלעמען מיט זיינע מחשבות, נאר ער זאגט מיר איין זאך, ער פארשטייט נישט פארוואס זלמן לייב האט אונטערגעשריבן, ווייל זלמן לייב האט אויך געלערנט ביי זיין טאטן, ווייל אונז האמיר געלערנט מיט אים אין איין חדר. האסטו דאך געוויסט אז דיין טאטע האט געצויגן הויזן, ער האט עקספאוזט קינדער אינמיטן כיתה, דאס איז סעקס, דאס איז לא תתורו אחרי לבבכם. יעצט ר' יונה האט געהאט א טאטן וואס איז געהייסן ר' משה פיליפ, ער איז געווען א משולח פאר בנות ירושלים, ער פלעגט גיין נאך געלט פאר זיי, דעם חשובן מוסד בנות ירושלים זה דודי וזה רעי בנות ירושלים, מען האט אים נישט אריינגעלאזט אין קיין שום הויז. ווייל ער האט געווען א טראבל מעיקער. און מיר האט ר' חזקל שמש געזאגט אמאל, קען זיין וועגן דעם האט ער באצאלט מיטן לעבן, ער האט נישט געטארט רעדן לשון הרע אויף א טויטן, אבער דעמאלטס האט ער נאך געלעבט. ווער ווייסט, קען זיין למפרע, עס איז הוברר הדבר למפרע, עס איז א סוגיא פון יש ברירה צו אין ברירה. ער האט מיר געזאגט מען האט אים פון אלע מקווה'ס אין וויליאמסבורג ארויסגעווארפן ווייל ער פלעגט האבן א פארקינסאנס דיזיס ווען ער איז אריינגעגאנגען אין א מקווה, און האט געזען א קליין קינד האט ער אנגעהויבן צו שאקלען מיט די הענט און ער האט געשאקלט דאס קינד סאו וואס איז יעדער ברוגז געווארן איך האב גערעדט לשון הרע אויף טויטע צו איך האב געזאגט מוציא שם רע אויף טויטע פארוואס ר' יונה ווייל ער געהאט א הויעכן ביבער הוט האט מער קרידענטשעלס ווי טשאבער רב וואס האט געהאט א ברייטן ביבער הוט פארוואס ברוך מרדכי מעג טוהן כל דבר אסור און די פאר נאנטע אין סאטמאר מעגן טוהן כל דבר אסור די שניצלערס מעגן טוהן כל דבר אסור. און די וועבערמאנס האבן געמעגט טוהן כל דבר אסור, און נחום ראזנבערג האט געשריגן רבותי מ'טוט כל דבר אסור, און הע, מ'האט אים געלייגט אין חרם, דער מענטש האט נישט קיין שול ווי אריינצוגיין. איך פלעג פארן אלע יארן צו ר' שמעון לג בעומר, און ווען כ'בין געווען אין ארץ ישראל, איך פלעג זיין זיבן אכט מאל א יאר אין ארץ ישראל, קיינמאל האב איך נישט געדאווענט אין ערגעץ שבת, נאר ביי ר' שמעון. דאס איז געווען מיין חיות, און היינט קען איך נישט פארן, לג בעומר זאגן די פאליס מען קען דיר נישט געבן קיין שמירה, ממילא מוזטו ווארטן ביז נאך לג בעומר, און ווען איך פאר דארט אויף שבת זאגט מיר איינער דארטן, איך האב געזאגט איך קען נישט נוצן איזרעילי העלפ ביקאוז סוף כל סוף זיי דארפן אויך זיין שומר שבת, זיי טארן פאר מיר נישט מחלל שבת זיין. איי איך וויל זיין ביי רבי שמעון וועסטו נישט זיין ביי רבי שמעון. און ס'איז געווען טאקע א אינצידענט מיט אפאר חדשים צוריק איך בין דארט געווען און געווען צוויי בעלזער אינגעלייט זיי האבן געהאט אפגעשמועסט זיי האבן מיך געזען דארט זיי גייען מיך צוטרעטן מיט א קאר זיי וועלן זאגן ס'איז געווען אן עקסידענט טוט זיך וואס טוט זיך ווייל ער ברענגט אראפ דעם רבי'ן און כבוד בעלז כבוד בית בעלז. איך האב דאס נישט געוואוסט, איך האב נאר נישט געוואלט זיין אן קיין שמירה, בין איך אוועק געפארן אויף טבריה אויף שבת, און כ'האב אנגעטראפן א קאזין מיינער ער האט געמאכט דארטן א ברית, האב איך הנאה געהאט, דער ר' דוד'ל דער תולדות אהרן רבי ער איז דארט געווען, ער איז געווען סנדק צו מוהל, ס'איז געווען א מחיה, דער אייבערשטער האט מיר כאטש מוחל געווען די עבירות, למעשה. פלעג איך אייביג זיין ביי ר' שמעונ'ען, דער חרם האט מפקיר געווען מיין בלוט, ווען איינער וועט מיך הרג'ענען חלילה, פילט ער נישט ער טוט אן עבירה, ער פילט ובערת הרע מקרבך, נאר ברוך מרדכי וואס האט אפגעהארגעט מסתם זיבן אכט טויזענט קינדער, אויף דעם איז נישט דא קיין ובערת הרע מקרבך. סאו איי טינק ווי אר א ליטעל סקרוד אפ ענד מעסד אפ, און איך וויל פארשטיין. וויאזוי האט ברוך מרדכי מיט זיין משפחה, מיט וועבערמאן מיט זיין משפחה באקומען אזא פריווילידזש אז זיי קומ זיי האבן געקענט טוהן זנות און זענען נאך געווען שיינע אידן און זיי האבן נאך גענומען געלט פונעם עולם פאר טוהן זנות שטאט זאלן באצאלן דערפאר און זענען נאך ארויס ווי העלדן. מען האט איינגעזעצט דעם נחמיה וועבערמאן, אה א שיקס האט אויף אים געזאגט א ליגן, זי איז געווען גענוג קלוג און גענוג שטארק און זי האט איבערגעזאגט דעם ליגן ביז מען האט איר געגלייבט. בסך הכל ווער האט איר געגלייבט? צוועלף גוים! ווען נישט די צוועלף גוים וואלט נחמיה נאך געווען היינט, ער וואלט נאך אויף ער וואלט נאך אויף גענומען מיידלעך. קאמאן וויט יור נאנסענס, נחמיה איז א חזיר, אונז האמיר אויף די ליסטע צענליגע ווייבלעך וואס זיי שרייען ער האט זיי ממש אומגליקליך געמאכט, ער האט זיי נישט געטאטשט ווי ישראל האגער בהוד יופיו. ער האט זיי בועל געווען, ער האט זיי אויפגעבראכן די דם בתולים, דו חזיר וואס דו ביסט, און דיין ווייב זיצט און קוקט עס נאך צו, זי פארלאנגט נישט קיין גט, זי טוט נאך גיין מנחם אבל זיין אין תפיסה יעדע יעדע צוויי דריי וואכן צו וויפיל, ברוך מרדכי'ס ווייב האט זיך באזעצט אין טאהש ביי עפעס א קרוב משפחה זי זאל קענען צופארן נאנט צו די תפיסה וואס דאס איז לעבן די גרעניץ אויף די אמעריקען סייד. דו טיפש וואס דו ביסט, ער האט דיך בעטרעיט אלע יארן, ער האט געמאכט מציצה בפה פאר בחורים, און נאכדעם איז ער אהיים געקומען ער האט דיך געקישט ביינאכט, די לייצים זאגן אז מען רייכערט א ציגרעטל, איז האט מען אזא שמיציגן גראך אין מויל. שרייבן זיי אויף די פאוסטערס ס'איז אזוי ווי צו קישן אן עש-טרעי. דו האסט געקישט א טוילעט האסטו געקישט. דו האסט נישט געקישט א מאן'ס מויל. ער איז געווען א טוילעט, ער איז געווען אנגעלייגט מיט זרע לבטלה און מיט צואה.

אה, ס'איז נישט אינגאנצן אזוי, דעם חרם האט מען געמאכט ווען כ'האב גערעדט. אז זומער לאזן די אינגעלייט און ווייבער פארן אין קאנטרי, און זיי בלייבן דא אליין א גאנצע וואך, און זענען מזנה. האט מען געזאגט אז כ'האב געמאכט אז די ווייבער זאלן נישט האבן מער קיין רעספעקט פאר די מענער. אזוי טאקע געווען, ווייבער האבן געזאגט ליסן איים נאט גאוינג טו די קאנטרי, איך וועל דיך קאלן אהיים אויפן האוז פאון. און נישט אויפן סעלפאון. איי דאנט וואנט טו היער נאו נאנסענס, איך וויל נישט וויסן, דו העסט מיר זאגן העלאו צוויי פארטאגס אויף דיין סעלפאון, גייסט עס זאגן אויף די האוז פאון. ממילא מוז מען אים אונטערברענגען. סאו וואס העט זיין אז א פרוי העט נישט טראסטן די מאן, א גויטע טראסט אויך נישט איר מאן, פון דעסוועגן נאך לעבן זיי העפי, זיי שפילן ליבע, זיי האבן קינדער, דערס נאטינג ראנג, יו דאנט העוו טו טראסט יענעם אז ער פארט ארום און ער פארט אוועק און זי זיצט אין קאנטרי א גאנצע וואך אליינס און ער זיצט דא, און מיט די אלע זנות וואס ס'איז דא אין די שטאט אוועילעבל, כ'מיין יו דאנט העוו טו טראסט יור האזבענד, ווער זאגט דו דארפסט אים טראסטן? און קיין רבנים קען מען אויך היינט נישט טראסטן האסטו דאך שוין ארויסגעקומען, לעיזער בערלאנד. חיים הלפרן, געבט דער גאלאנטער חזר. יצחק אייזיק אייכנשטיין, ס'קומט דאך ארויס יעדן טאג נאך און נאך. ישראל האגער המצרי, בקיצור איך ווער נישט, איך גיי נישט אויסרעכענען די זינדיגע. ס'וואלט דעמאלטס זיין די ליסטע צו לאנג כ'על ענדערש אויסרעכענען די ערליכע. יעצט פרעגסטו מיך ווער ס'איז ערליך? היינט ווייס איך שוין דאס אויך נישט. אז איך זעה אז סקולענער רבי זיין זון ישעי' יענקל האט מיך געוואלט אומברענגען האט ער געהאט א גוד ריזען פאר איט. מסתמא האט ער נישט געוואלט עפעס זאל ארויסקומען. און אז איך זעה דער סקולענער רבי איז ביזי מיט דעי שטותים מיטן אינטערנעט און נאכאמאל אסיפות מיטן אינטערנעט און ביי זיך אין די מקווה איז דא א חזר האט ער אים אויסגעלערנט וועלכס קאפיטל תהלים צו זאגן, איז איז סאמטינג איז ראנג וויט הים טא. אזוי ווי ער איז נישט אין מיין עלטער און אין מיין געגנווארט געווען קיינמאל, קען איך אויף אים נישט רעדן. באט איף דע לאו אוו עוורידזש איז רייט, איז ער דער זעלבער מניוול, דער זעלבער חזר, דער זעלבער אויסוואורף. ווי אלע אנדערע רבנים, און איך מיין נישט אים פערזענדליך נאר אלע אין זיין עידזש די רבנים איז די זעלבע, פארוואס זאל איך מיינען אז סרול האגער המצרי איז א מניוול און איך וועל האלטן אז זיין טאטע איז געווען דער גרויסער צדיק ווייל איך האב אים נישט געקענט? דער יונגער דור, ווען איך האב נישט קיין האטליין וואלטן זיי אויף סרול'ן האגער המצרי אויך געשריגן קדוש קדוש קדוש
און די זעלבע וואלטן זיי געשריגן אויף מענדל טייטלבוים. איז במילא איך טראסט היינט קיינעם נישט, ווער ס'יא ערליך איך ווייס שוין היינט נישט, איי רילי דאונט נאו. סאו וואסערע זכי' האבן די לעבאוויטשעס פעמילי געהאט אז זיי האבן געקענט באווייזן אזא זאך? זיי האבן באוויזן א מורא'דיגע זאך! ער מעג רעדן לשון הרע און קיינער האט אים נישט אפגעשטעלט, און איך האב נישט געטארט רעדן, און בעסער געזאגט קיינער טאר נישט רעדן. כ'האב געוואלט וויסן נאך א זאך, טשאבער רב האט קינדער, דער הויעכער שניצלער דאס איז זיין זון, ווי איז ער אז ער קומט נישט ארויס? ווי איז ער אז ער שטעלט נישט אריין אין צייטונג איך בין מוחה אויפן בזיון פון מיין טאטן? און נאך א זאך, ס'איז דא איינער שווארץ וואס ער איז אויך געווען א פעטער פאר אים פון לאנדאן, פארוואס קומט מען נישט ארויס אפשר איז דאס געווען שווארץ און נישט דער טשאבער רבי? איי ער איז איינגעשטאנען ביים טשאבער רעבן? דאס מיינט גארנישט, ער האט געקענט אזוי עסן פרישטאג מיטאג נאכטמאל האט ער געקענט עסן ביי שווארץ, שלאפן האט ער געקענט ביי שווארץ, און גיין אין די מקווה האט ער געקענט מיטן טשאבער רעבן. סאו ווי איז יעדער? זיינע משפחה זאלן ארויסגעבן אונז זעמער מוחה. געבט ארויס א בריוו, ברוך מרדכי איז א חזיר, ער וויל זיך ריינוואשן מיט מיין טאטן, מיין טאטע איז א שוכן עפר, ער קען זיך נישט דעפענדן, דאס וואס ער האט געהאט א פראבלעם ער האט זיך עקספאוזט פאר א שיקסע, דאס מיינט נישט אז ער האט געטאטשט ברוך מרדכי'ן, ענד דעטס איט, דעפענדט אים. וואט א שעים ענד וואטס גאוינג אן, און דאס אלעס איז דאקומענטעט אין קאורט און דאס קומט היינט ארויס. איך בין גראדע געזעסן מיין גאנצן קאורט קעיס, כ'האב אבער נישט געקענט זיין אינעווענדיג, ווייל ברוך מרדכי האט געשריגן, איך בין א פאטענטשעל וויטנעס פאר די דעפענס. פונקט אזוי ווי זיי האבן גענומען און זיי האבן איבערגעוויזן פאר אלען דערשאוויץ אז נחמיה איז גילטי, אזוי קען מען אונז איבערווייזן פאר אלען דערשאוויץ אז ברוך מרדכי איז גילטי, נאר ער האט שוין געכאפט א מיליאן דאלער. האט ער גוט געזאגט. איינער האט אים געפרעגט א לויער וואס הייסט אז גייסט נעמען אזא מעגא חזיר און דעפענדן? זאגט ער כ'האב פינף טעמים. די ערשטע פיר איז אירעלעווענט, די פיפטער איז אז ס'איז דא א מיליאן דאלער אויפן טיש. יעצט לכאורה איז דאך דא ביי אים אויך ביי נחמיה'ן, נאר ביי נחמיה'ן וועט מען מיינען אז דאס איז א פעטערן, האבן די לעבאוויטשעס פארלאנגט מען זאל עס נישט טוהן. מען וועט זאגן יעדן וואס מען כאפט דא, מען געבט אים דרייסיג פערציג יאר, גייט אריין אין דעם.

איטס אנבעליוועבל האו דיד יו געין סאטש א ריספעקט, איך וויל ענק זאגן א סוד, ווען דער רבי אונזער הייליגער דברי יואל וואלט אמאל אנגעטאטשט א בחור צו א מיידל וואלט מען אים ארויסגעווארפן מיט שטיינער אין די גאס, דער רבי האט אמאל געזאגט, איך דארף האבן די נטירה קארטע, איך האב זיי פיינט, איך דארף זיי האבן ווייל זיי מוזן מיך אויך האלטן אין די ראמען. ארייט, נישט פאר טאטשן מיידלעך, נאר אין די שיטה הקדושה. אבער וואס מען וואלט געטון, מען וואלט געשריבן צעטלעך רבינו סר מן הדרך ימח שמו. ווי האבן די לעבאוויטשעס מיט די וועבערמאנס מיט די אלע וואס האבן געטוהן פאר אידישקייט יוסף דוד קרויס האבן געקענט מזנה זיין מיט בחורים און מיידלעך פון סאטמאר רבינס מוסדות און קיינער זאגט נישט קיין ווארט. אפילו יעצט איז געקומען דער בחור פארווארד. וואס ער זאגט אז ער האט אים געגעבן רויטע מעדיצינען, האט ער זיך אויסגענומען מיט מיר א תנאי אז ער וויל נישט זיין עקספאוזד, זאג איך דו דארפסט נישט, מיר וועלן אים אויפפיקן אן דיין עקספאוזשער. וויאזוי דו האסט מורא, דו ביסט שוין לאנג נישט אין סאטמאר, דו באלאנגסט שוין נישט אין אונזער קאמיוניטי. ס'איז אנבעליוועבל וואס מ'האט אריינגעלייגט א פיער, א פחד. ס'איז אנבעליוועבל. יעצט דאס אז אונזער הייליגער רבי ווען ער וואלט געטון אן עבירה חלילה וואלט מען אים פארשטיינערט, דאס איז נאר אין סאטמאר. אין וויזשניץ וואלט מען געזאגט אזוי ווי לעזער בערלאנד האט געזאגט, ער האט געזאגט פאר דעם מיידל אז אונז וועט מיר האבן א קינד דאס איז משיח, איך בין דאך אין עולם אצילות, ער האט עס געטון מיט א טלית צוגעדעקט. אין אנדערע חסידות'ער וואלט מען עס צוגעלאזט דער רבי זאל עס טון, און ס'וועט קומען אמאל א צייט ווען אין סאטמאר ווען מענדעלע וועט זיין דער רבי וועט ער עס קענען טון עפנטליך, ער וועט קענען אריינקומען אן אונטערהויזן אין בית מדרש, וואטש און צי. דעמאלטס וועט דאך שוין זיין די געי מערידזש אויך, וועט ער דאך מעגן חתונה האבן מיט א זכר אויך. נאר ביי אונזער הייליגן רעבין איז געווען אז מ'האט אים נאכגעקוקט טאג און נאכט. און אז ער האט געהאט א שפיגל פאר א צעבראכענע רעבעצן וואס ער האט איר צוגעזאגט קינדער און ער האט עס קיינמאל נישט דעליווערט. ער האט עס איר צוגעזאגט ענד הי נעווער האנערט היז קאמיטמענט איז אז ער האט אריינגעלייגט אביסל שפיגלעך אינדערהיים האט מען גראד געשריגן רבינו סר מן הדרך. מען האט געשריבן ס'איז געווען לעבעדיג אין שטאט. אבער אין וויזשניץ אדער אין סקולען? הע הע. וואלט געווען הימעלישע זאכן. עניוועי. סאו ביי אונז אין סאטמאר זאלן זיך אויפשטעלן מחנכים און ראש ישיבות און די הייעסט אטאריטיס וואס איז דא און זיי זאלן קענען טוהן כל דבר אסור און זאלן נאך האבן אויבן אן און קיינער זאל זיי נישט זאגן קיין ווארט און די קינדערלעך זאלן נאך מורא האבן? איטס אנבעליוועבל! יעצט ס'איז דא א פגר וואס ער הייסט קיוויאשדער רב, ער איז דער שווער פון יצחק יוחנן האגער מאטעלע'ס זון, ער איז געגאנגען ער האט ארויסגעשריבן א צעטל אז איך האב נישט קיין שול ווי צו דאווענען, ער קען מיך נישט, ער האט מיך נישט געקענט, פארוואס האט ער דאס געטוהן? ווייל זיין זוהן איז געווען אין משמרת הצניעות, און ער האט געוואוסט אז ס'העט ארויסקומען אלע שייגעץ שטיק און ער העט נישט קענען מאכן מער פרנסה, ווייל ער איז נישט קיין געלונגענער מענטש, זיין זון, האט ער ארויס געגעבן אן איסור איך טאר נישט דאווענען קיין שום שול, און אלע מיינע מקוואות זענען פסול. מיי ווי קלערט עטס קומט אזא איד אן אויף יענע וועלט? איך ווייס נישט צו ער העט אין ערגעץ אנקומען אפילו. האט יעדער אויפגעקאלט דעמאלטס וואס הייסט דו רעדסט אויף א שוכן עפר ער איז א איד א רב א רב מיט א מעשה מען האט דערציילט פון אים גרויסע זאכן אז ער איז א רב. האב איך יעדן איינעם געפרעגט, איך פארשטיי נישט, ער איז א רב, וואס האט ער מיך נישט גערופן? איך האב נישט מורא צו קומען צו רבנים, איך האב מיך נישט באהאלטן. ס'איז געווען דער ווינער רב האט נישט געוואלט ארויסגעבן א חתימה נאר אז ער ווייסט וואס דא גייט פאר און ער געהערט נאר פון איין זייט, פון די צווייטע זייט האט ער נישט געהערט האט ער מיך געלאזט רופן, האב איך אים געזאגט ווינער רב איך בין יעצט אויף א מקווה דאון סאוט, פרעגט ער ווען קומט איר אהיים, זאג איך די מינוט ווען ס'העט רעגענען, ס'העט אנפילן דעם בור פון מי גשמים בין איך אינדערהיים, איר זאלט גראד אריינקומען צו מיר, האט ער געווארט דריי פיר טאג, איך בין אנגעקומען פרייטאג נאכמיטאג, פרעג איך אים זאל איך קומען יעצט צו כ'זאל ווארטן ביז זונטאג, זאגט ער איר זאלט קומען יעצט, בין איך אריבער געקומען, אה איך וועל צינדן די לעכט אביסל שפעט, אה אה אה איך קען מיר נישט העלפן א רב האט מיך גערופן, אז מען ברויך צינדט מען אינגאנצן נישט קיין לעכט טאמער ס'ווערט צו שפעט. און מ'איז מקבל שכר על הפרישה כמו על הדרישה. א רב האט מיך גערופן און ער האט מיך אויסגעהערט און כ'האב אים געזאגט אז די צוויי פילערס, די גרעסטע געלטגעבער אין זיין קהילה, זענען רועה זונות און מער, און ער זאל זיך אומקוקן וואס דא גייט פאר. פרעגט ער פון וואנעט ווייסט איר? זאג איך אים ווייל זיי האבן מיך געפרעגט פאר א יאר פאר ראש השנה צו דאס איז געווען א איסור דאורייתא צו א איסור דרבנן. פרעג איך אים אפשר האסטו זי שוואנגער געמאכט אויך און דו האסט ערגעץ א בעיבי וואס דרייט זיך אין א גארביטש אדער אין עפעס א קירכע א קלויסטער, זאגן זיי ביסט גערעכט,
איז ער געגאנגען ער האט'ס מברר געווען, זונטאג קאלט ער אן ער שרייבט נישט אונטער, די איינציגע נארמאלע מענטש וואס האט מיך גערופן האט נישט אונטערגעשריבן ווייל סרול האגער האט אנגעדרייט און ער האט אריינגענומען דארטן די מחותן זיינעם ווייל ער איז דאך ר' מאטעלע'ס מחותן דער קיוויאשדער רב. ער גייט אונטערשרייבן? זאג, אויסער דעם האט ער שוין אמאל אונטערגעשריבן עפעס א תשובה? ער האט אמאל געשריבן א תשובה? צו געזאגט אמאל א שיינע דרשה וואס האט געמאכט, עס האט גוט געקלאפט מיט אלע מפרשים? וואס האסטו אים גענומען, ווייל ער איז א פרומע בהמה געווען? דער פרומע בהמה ווייסט וואס טוט זיך אין די גאס? ער איז אזא בהמה, האט אפילו נישט געוואוסט וואס דא גייט פאר. ס'האט מיר דערציילט א איד ר' דוד לייב שווארץ, פון ארץ ישראל א משולח, א קאלעקטער, האט ער דערציילט ער האט געלערנט ביים אלטן האטהאזער רב, דאס איז געווען דער שווער פונעם פריעריגן וויענער רב. קיצער, עפעס א איד האט געטוהן א שידוך אין שטאט, און ער קומט אים זאגן רעבע מיין איידעם האט ליב דעם ביטערן טראפ. וואָס איז דער ביטערער טראָפּ. ברענגט ער אים אַ בראָנפן און ער ווייזט אים. מען טרינקט דאָס און מען ווערט אינגאַנצן היי. קיצור, ער איז געווען אַזאַ תמים, דער אַלטער האָטהאָזער רב, האָט ער געזאָגט, לאָמיך פאַרזוכן אַ ביסל. ער האָט פאַרזוכט ממש אַ טראָפּ. זאָגט ער, יוי, דאָס איז דאָך אַזוי ביטער, דאָס, דאָס זאָל ער טרינקען, דאָס טרינקט ער פאַר סיגופים, דאָס איז ביטערע וואַסער. מ'נעמט אהער רבנים וואס זענען נישט מיט ביידע פיס אויף די וועלט און זיי כאפן נישט וואס ס'גייט פאר אין שטאט און זיי כאפן נישט ווי פלייש עס איז זיי ווערן נבלה און קמי בתלת נבלה בנהרדעא זאגט שמואל וועגן דעם קומט נישט משיח און קיינער זאגט גארנישט און אז איינער וויל עפעס זאגן און ער זאגט עס אויף א האטליין כ'האב עס נישט געזאגט, כ'האב מיך נישט אויפגעשטעלט אין סאטמאר אדער אין פאפא צו זאגן מיין דרשה, כ'האב געזאגט אויף א גויאישן האטליין. דו ווילסט נישט הערן, הער נישט. האסט נישט צוגעשפארט אלע אינטערנעטס אויך נישט, דו זאגסט נאר אז מ'זאל נישט האבן קיין אינטערנעט אינדערהיים, סאו דו רעדסט צום לאקעל יוזער, דו רעדסט נישט צו די אינטערנעט קאמפאני אז דו גייסט זיי צושפארן. דאס זעלבע ווי קענסטו צושפארן א האטליין, איך וויל האבן א האטליין, דזשאסט ווייל כ'האב געוואוינט אין ווילימסבורג מיינט עס אז מ'מעג מיט מיר טון וואס מ'וויל? כ'מיין ווער זענט עץ בכלל? סאו אז איך האב גערעדט אויף דעם פייגער אויף דעם ארור טמא אויפן קיוויאשדער רב האט מען מיך אויסגעקאלט ער איז געווען א רב ער איז געווען זיכער ער איז יעצט נאך אויך א רב שאלה איז נאר ווי ער איז אנגעקומען מיט זיין רבנות דער מענטש האט עס געטון שלא כדין ער האט נישט געהאט קיין שום רעכט אונטערצושרייבן אז ער האט מיך נישט געהערט. זאגט מען אבער ער איז א שוכן עפר. וואס איז אז ער איז א שוכן עפר? ברוך מאטל האט אויך גערעדט אויף א שוכן עפר, וואס קאלסטו אים נישט אריין? פארוואס האב איך נישט געזען א גרויסע מחאה אין איד און אין בלאט? ער האט גערעדט אויפן טשאבער רב. סאו דאס גיי איך ענק אויסלערנען, די גארביטש גייט זיך אויפהערן. עטס פארקויפט מיר די פרומקייט מיט די פרומע זאכן און מ'טאר נישט און מ'מעג און די רעבע מיט זכרונם מיט לברכה און שוכן עפר און מ'טאר נישט חרם הקדמונים נאנאנאנאנא דאס גייט זיך ענדיגן דער שוכן עפר האט מיר איבערגעלאזט א גרויסן דענט דערווייל האב איך נישט ווי צו דאווענען איך האב מיר געמוזט בויען א שול אין אוסטן טעקסעס איך מוטשע מיך נאך מיט א מנין שומרי שבת. ס'איז געווען דארטן דער חבד שליח, האט ער מיר געזאגט, אבער אז דו וועסט בויען, וועל איך זיין זאג איך אים, אונז דארף מען זיך נישט קריגן, איך נעם נישט אריין אין מיין שול איינער וואס איז א מחלל שבת, און ווער ס'קומט מיט א קאר אום שבת. מיר האט מיין רבי נישט אנגעזאגט אז איך מוז מקרב זיין די גאנצע וועלט, אז איינער איז א שומר שבת און ער וויל הערן וואס איך פארקויף, וועל איך אים זאגן, און אז ער וויל נישט הערן וואס איך פארקויף וועל איך אים נישט זאגן, איך מוז אים נישט זאגן, איך לעב נישט פון דעם שול וואס כ'האב געמאכט, און איך טו עס נישט ווייל איך וויל מקרב זיין אידן, איך טו עס ווייל איך האב אליין נישט וואו צו דאווענען, מ'האט מיך ארויסגעשטויסן פון יעדע שול פון די שטאט, כ'בין געווען אין ארץ ישראל אפאר חדשים צוריק האב איך געדאווענט אין די שטיבלעך פון זכרון משה. איז געקומען דארט איינער פון די עדה חברה און קוקט אויף מיך מיט בלוטיגע אויגן, זע איך ווי איינער זאגט אים, גיי אוועק פון דא, דו זעסט דעם חברה'מאן דא, דער וואס ער גייט אן א קאפל, דאס איז א שומר, וועסט מאכן דא איין ראנג מאוו ביסטו אינעווענדיג. איז ער זיך אוועק געגאנגען. ווער זענט עטץ? וואס א רעכט האט עטץ געהאט מתיר צו זיין מיין בלוט?
און ס'איז נישט נאר מיין בלוט. די זעלבע האט עטץ געטון מיט ר' מעכל לעבאוויטש'נס בלוט. און די זעלבע האט עטס געטון מיט יעדן וואס האט ענק נישט געפאלן. עטס האטס מתיר געווען דעם קלויזענבורגער רב'ס בלוט. דער איד איז ארויסגעקומען נאך א שווערע עבודה פון שבת קודש, ווער ס'געדענקט וויאזוי ער איז ארויף אויפן בלעמער און ער האט געטאנצט לכה דודי, פון נאך לא תבוש האט ער געזינגען דעם ניגון וואס מ'זינגט איבער. אה יא יא אה. זיצט אויף די בימה, א איד פון אכציג יאר. ווען ער האט געענדיגט איז געקומען איינער פוקס און ער האט געכאפט א גאנצע טאמעיטע און אים אריין געפליקט אין פנים אויפן וועג ווען ער איז ארויסגעקומען, און מען האט אים מורא געהאט צו טון עפעס ווייל די רוצחים זענען געשטאנען ארום און ארום. האט אים דער אייבערשטער באצאלט ער האט אים אהיימגענומען זייער יונג. דאס איז אלעס געווען מותר? יעדנס בלוט איז טאקע געווען מותר דא? און איך רעד שוין נישט ווער ס'האט נישט מיטגעהאלטן מיט די שיטה. דער וואס האט נישט מיטגעהאלטן מיט די שיטה האט עטס געזאגט אקעי מ'מוז אים אראפרוימען. נישט וואס איך דזשאסטעפיי עס אבער לאמיר זאגן האסט געהאט א א ריזן פאר איט. פארוואס האט מען פאפא רב'ס בלוט מפקיר געווען? פארוואס דעם קליינעם שטינקער גרינוואלד האט ער פארזען? דער ליפא פרידמאן, ווער איז ער געווען בעל הבית דא אין שטאט? געקומען א רעפיודזשי וואס היטלער האט אים נישט געהארגעט? און וואס איז געווען שולדיג צעהלימער רב? און וואס זענען געווען שולדיג די אלע אלטע רבנים וואס זענען געווען? סא הייבט מען אן א גאר נייע מעשה יעצט. יעדן איינעמס בלוט איז מותר. יעצט איז אזוי, האסט דיך געשלאגן מיטן קלויזענבארגער רב, ער איז געווען דיין גלייכן, ער איז געווען א תלמיד חכם און א גאון, און א צדיק, האסט דיך געשלאגן מיטן צעהלימער רב, ער איז דיין גלייכן געווען, ווי זענט עטץ מיך געגאנגען באפאלן, איך בין נישט ענקער גלייכן, עטץ זענטס גרויסע רבנים מיט מיליאנס אוו דאלערס ריעל עסטעיט, און דער אייבערשטער מיט זיין תורה איז ביי ענק נישט מופיע אין גאנצען, עטץ האטס נישט קיין שום אבליגעישאנס צו דעם. אונז זעמער בעלי בתים, אונז מוז מיר זיך רעכענען, די תורה זאגט מען מעג, די תורה זאגט מען טאר נישט, מען גיי מיר ארויס יעדן טאג, און מען גייט צו דער ארבעט, און מען טוט, די שיקסעס טוען זיך אויס האלב נאקעט, און מען מוז וויסן ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים, מען ברעכט זיך די אויגן צו בייגן אוועק מען זאל נישט קוקן, עטס האטס די נסיונות? אה! עטס האטס א מקווה, עטס קוקטס אן יעדן בחור און עטס טאטשט אים. סאו ווי קומט עטס זיך מיט מיר אזוי צו פארמעסטן? איך בין נישט ענקער גלייכנס. האסט געהערט די אמעריקאנער ארמעי איז א מעכטיגע ארמעי? האסט געהערט לאמיר זאגן אז איך ווייס פוערטא ריקא זאל זיך פארמעסטן מיט די אמעריקאנער ארמעי צו עפעס א קליין שטעטעלע? צו עפעס א קליין לענדעלע? ווי האט עטס אנגעהויבן מיט מיר? סאו האט עטס א פראבלעם אז איך זאג ער איז א דרערטליגער, ער זאל פוילן אין קבר, און אלעס וואס ער האט געטוהן, ער האט געטשעפעט מיך זאל אים אהיימקומען פאר אים מיט די קינדער מיט די אייניקלעך. דער רוקח זאגט, ער ברענגט א רמבן, דער רמבן זאגט אז איינער וואוינט מיט א פרוי א נידה ווערט געשלאגן, די קינדער ווערן געשלאגן מיט צרעת. זאגט דער הייליגער רוקח מורא'דיגע ווערטער, אפילו עד עשרים דורות, אפילו דו זעסט די ערשטע דור נישט געשטראפט געווארן די צווייטע נישט, זאלסטו וואטשן אפילו עד עשרים דורות וועט דאס בלייבן אין די משפחה. איך ווייס נישט צו ס'איז שוין דא היינט עשרים דורות וואס וועט זיין ביז משיח העט קומען, כ'מיין אין די ווארסט קעיס סענעריאו איז זעקס טויזנט יאר, איז שוין נישט דא אזויפיל דורות, כ'מיין סוף כל סוף ס'דא בערך צוואנציג יאר א דור, ס'דא א מחלוקת אין דעם, אויך אין די ראשונים וואס ס'שטייט דער אייבישטער איז פוקד עון אבות ביז רבעים, איז דא א מחלוקת וויפיל א דור איז, אבער וויאזוי ס'זאל נישט זיין ווען ס'איז צוואנציג יאר א דור איז דא נאך כ'ווייס צוויי הונדערט. און צוואנציג צו צוויי הונדערט און דרייסיג יאר ביז די וועלט וועט שטיין, האסטו אינגאנצן צוועלף דרייצן דורות. שוין נישט דא קיין צוואנציג דורות וואס וועט מען זעהן משיח'ן. און אויסער דעם, טאמער דער אייבערשטער וועט העלפן מ'וועט תשובה טוהן, וועט ער אונז געבן א דיסקאונט.
און איך זע אז ער וויל אונז געבן א דיסקאונט ווייל איך זע אפילו די גוים ווערן שוין תשובה, זענען שוין רשעים ביז קרובים תשובה. די גוים האבן זיך מיטגעשטעלט אויף די מערכה אפצוהיטן די קינדער מיט די אידן, מיט אונז. מ'האמער אראפגעברענגט דעם פויפ, מ'האמער אראפגעברענגט די גרעסטע גלחים, און יעצט ברענגן מיר אראפ די גרעסטע רבנים.
סאו עניוועי.
האט מען א פראבלעם, כ'האב גערעדט אויפן קיוויאשדער רב, דער קיוויאשדער רב האט דאך אויף מיר אויך גערעדט, און ווער האט געווארפן דעם ערשטן פאנטש, איך אויף אים צו ער אויף מיר? א מענטש וואס איך קען אים נישט, איך גלייב נישט איך האב אים אמאל געזען אין לעבן, ווען איך וואלט אים געטראפן אין די גאס וואלט איך אפילו נישט געוואוסט ער איז קיוויאשדער רב. גייט ער און שטעלט ארויס א צעטל? וואס האט עטס א פראבלעם? חיים פלאהר לעבט נאך, דער דרעטליגער לעבט נאך, און ער האט מורא צוריקצוציען. ער זעהט דאך שוין אז איך בין גערעכט, ער האט דאך געגעבן דעם היתר מ'זאל גיין איינזעצן ברוך מרדכי'ן, האט ער מורא. פארוואס? פאר זיינע קאליגס, ער האט מורא פאר די אנדערע רבנים. און ער לעבט דאך, ער זעהט וואס דא איז פארגעגאנגען, ער זעהט ווי מ'האט אים ביטער פארפירט. נאר דאס איז דער רב, ער וועט קיינמאל נישט זאגן ער האט געמאכט א מיסטעיק. יעצט ברוך מרדכי'ס ברודער לעזער דוד. ער שפייט אויף מיר, ער שרייט מיר נאך וואס איך בין מחויב פון דעם משוגענעם חזר צו ליידן. דו זאלסט שפייען אויף דיין ברודער, דו זאלסט שפייען אויף זיינע קינדער אז זיי האבן אים נישט געקענט קאנטראלן. און איך האב דאס שוין געזאגט אמאל. איך האב זיי געזאגט, קענסט אים נישט קאנטראלן, האסט געדארפט טון איין זאך. האסט געדארפט נעמען דעם מענטש און אים קויפן אין די ווילידזש א שיינעם סוויט, און דארט זאל ער ארויפברענגען גוים און נבלים יעדע נאכט, אבער נישט קומען דיך ווייקן אין מונקאטשער מקווה, דאס איז דאך אידישע קינדער. איך זאג יעדן איינעם, דו פארסט שנעל אין ווילימסבורג אדער אין בארא פארק, דער ערשטער מענטש וואס דו וועסט חלילה איבערטרעטן וועט זיין א אידיש קינד, און עס קען זיין ס'וועט גאר זיין דיין קינד. און דאס דארפט עטס אנהייבן צו טראכטן. אין וויליאמסבורג איז צו טרעפן נאר היימישע, צו אין בארא פארק איז ער געגאנגען אין מקוה מ'האט אים געלאזט ווייקן דארט? און לעזער דוד האט נאך א פראבלעם מיט מיר, לעזער דוד שריי נאך ברוך מרדכי'ן וויפיל דו קענסט, ברוך מרדכי האט אראפגעברענגט דיין משפחה, ער האט ענק אריינגעפירט אין קבר ביז משיח קומט וועט עטס נישט אויפשטיין. ס'האט מיך היינט אפגעקאלט איינער, עטס ווייסט איך נעם נישט קיין אחריות איך ווייס נישט פונקטליך ווער ס'קאלט, זיי זאגן אזוי, זאגט ער מיר א נאמען פרעג איך אים ווער ביסטו זאגט ער איך בין ברוך מרדכי'ס איידעם זאגט ער ער האט אראפגעברענגט די משפחה אין דר'ערד אריין. קען זיין ס'איז נישט געווען ער, ס'קען זיין ס'איז געווען א פאוני קאל. זאגט ער, דאס וואס דו האסט ארויפגעלייגט פונעם דעטעקטיוו, די טעסטימאני וואס טורנהיים האט געגעבן, זאלסטו אויסשרייבן מיט א טייפרייטער אויכעט, ווייל דער עולם קען עס נישט ליינען, און איך וויל דער עולם זאל זען ווער מיין שווער איז געווען. קען זיין ס'איז אמת. איך האט געטראפן אן אנדערער שוואגער ברוך מרדכי'ס, און ער האט מיר געזאגט. ס'איז טאקע א רחמנות אויף אים אבער ס'איז אסאך בעסער וואס ער האט געטון מיט מיין שוועסטער. א שאנדע פון א מענטש ער שעמט זיך נישט און לייזער קעסטנבוים גייט אים פיינענצירן ער איז א גאה בעשרו ער העט עס אויך פארלירן וואטש און סי. יעצט דער לאשאנצער רבי האט דעמאלטס געשריגן אז מ'טאר נישט. מסירה מ'טאר נישט מ'טאר נישט. לאשאנצער רבי דו האסט א פראבלעם מיט מסירה? פארוואס האט ברוך מרדכי געמעגט זיין א מוסר קודם איבערגעבן א שוכן עפר וואס ער קען זיך נישט דעפענדן און נאכדעם ער האט גע'מסר'ט א מענטש ער האט גענומען אן אומשולדיגן מענטש וואס ער האט גארנישט געטון פאר אים ער איז נאר געווען איינע פון די טאטעס פון די וויקטעמס וואס ער איז אינגאנצן נישט געווען אין קאורט מ'האט נישט געברויכט האבן זיין עדות'שאפט. האט מען ארויפגעלייגט אז ער האט געוואלט באצאלן פאר די ערשטע צוויי, און במילא איז די גאנצע זאך נישט גוט. איך מיין, וואס איז, כ'פארשטיי דאס נישט. מ'האט דיך געכאפט, קום ארויס! זאג כ'האב עס געטון. דו האסט דיך געשעמט צו נעמען אויף דיר די גילט אז דו האסט עס געטון, האט ער געוואלט געבן צען יאר פראבעישאן. נאר האסט נישט געקענט איבערלאזען פאר דיינע קינדער אז דו זיין א סעקס רעדזשיסטערד סעקס אפענדער ביסטו געגאנגען און דו האסט געוואלט באגראבן יעצט מיך האסטו געוואלט באגראבן מען האט אריין געשיקט שווערע געלטער אז מען זאל ארויס געבן די חרמות און מתיר זיין מיין בלוט נאכדעם איז מען געגאנגען און מען האט געזאגט אז מען גייט מיך איינזעצן וועגן דעם האטליין ביז טשארלס היינס האט זיי געפרעגט וויאזוי דו קענסט אים איינזעצן ער איז נישט אפישעל האבן זיי געזאגט ער איז דער אפישעל ספאוקסמאן פון די קאמיוניטי זאגט ער האט זיך אים געלייגט אין חרם וויאזוי קען ער זיין אפישעל ספאוקסמאן האט זיך געזען סאיז אלעס לצנות די גאנצע צייט און דאן ביסטו געגאנגען האסטו איינגעזעצט א פרעמדע מענטש יעצט וויל מען דער פרעמדער מענטש זאל נאכזאגן. אז ער האט מיך געזאגט א זאך וואס איז מסתמא מיט דריי אלפ'ן כדי ברוך מרדכי זאל קענען וואקן, ער גייט דיך נישט לאזן וואקן נאך צוויי יאר וואס דו האסט אים אנגעמאכט ביזי בזיונות, אז ער האט חתונה געמאכט האט מען אים נישט געוואלט פארדינגען א זאל, ס'האט געמוזט קומען חיים פלאר און זיצן דארט די גאנצע צייט ביי די חתונה, טאמער נישט הייסט ער א מוסר. און אהרן זלמן לייב מיט זיינע שקצים ארום און ארום מיט משה טעראריסט פרידמאן הייסן נישט קיין מוסרים. וואט א שעים! סאו דער לאשאנצער געט דיך יעצט א רוף אן, דערצייל דיין פאזישן וואס דו זאגסט, זענען די חברה יא מוסרים זענען זיי נישט מוסרים, לאז דיך הערן! א משוגענע ביליגע חיה, א איד האט נישט געהאט קיין פראבלעם, קיין שלום בית, האט ער געהאט פראבלעמען מיט זיין ווייב, א יונגער מענטש, די ערשטע זאך זאגט מען אים ליסן קודם א האלב יאר גיי פאר טערעפי און מאך זיכער זי ווערט נישט שוואנגער, ס'איז נישט קיין חכמה צו ברענגען קינדער אויף די וועלט נאכדעם זאל ער נאכלויפן דאס ווייבל און זי זאל נישט קענען טרעפן א נארמאלן שידוך ווייל קיינער וויל היינט נישט מיט קינדער ווייל מארגן וועט ער זאגן מ'האט געטאטש מ'איז אהיים געקומען מ'האט געזען ווען מ'האט אים צוריקגעברענגט ער איז געווען בלוטיג ער איז נישט געווען בלוטיג קאמאן די געימס איז אווער, קיינער טאטשט נישט היינט א גרושה אדער אפילו אן אלמנה מיט קינדער, נאו וועי, האלט דיך מיט די קינדער, מאך זיי חתונה, און נאכדעם וועסטו חתונה האבן נאכאמאל. סאו בקיצור, איז ער געגאנגען און ער האט געהייסן דאס ווייבל, קודם מאך צוויי דריי קינדער, דאס ברענגט ליבשאפט, און זי האט אנגעמאכט א קינד, זי האט נישט געקענט מער לעבן מיט יענעם משוגענעם, האט מען זיך גע'גט מיט א קינד. פיין, יעצט ביסטו צופרידן? דאס איז די סעקס טערעפיסט ביי אונז, דער לאשאנצער מיט נחמיה וועבערמאן. יעצט צוריקקומען צו ברוך מרדכי'ן. ברוך מרדכי, דו שרייסט אז דיך האט דיין פעטער מאלעסטעט. דו האסט אויך געזאגט, ס'איז אין די, מ'זעהט עס אין די מינוטס, אז נאך עפעס א בחור האט דיך אויך מאלעסטעט. נאר דעם בחור האסטו נישט געזאגט ווער דאס איז געווען. קען זיין דו האסט געוואלט שפילן רחמנות. אז די דזשורי זאל זיך רעכענען מיט דיר. וויל איך דיך יעצט פרעגן א שאלה. אויב דאס איז אמת אז דיין פעטער האט דיך מאלעסטעד, און ס'איז אמת אז עפעס א בחור האט דיך מאלעסטעד, איך הער דאס אלעס, און דו זעסט ווי צוהארגעט און צושאסן דו ביסט. וויל איך דיך פרעגן א שאלה. פארוואס האסטו דיך נישט אפגעשטעלט אז דו זאלסט נישט מאלעסטן די אנדערע בחורים? פארוואס ביסטו געווען אזוי צודרייט? דו האסט געוויסט דו דארפסט העלפ, דו האסט געוויסט אז מ'האט דיך מאלעסטעד, דו האסט געוויסט די תוצאות וואס ס'געשעהט אז מ'מאלעסטעד איינעם, מ'זעהט אויס ווי דו, נאכגעלאפן פינף צו זעקס צו זיבן טויזנט קינדער און אלע מטמא געווען, און פארוואס ביסטו נישט געגאנגען פאר העלפ? יעצט, איך פארשטיי אז דו ביסט נישט געגאנגען פאר העלפ סתם אזוי ווייל. דו האסט דיך געשעמט צו כדומה, אבער ווען רבי חיים פלאר האט דיר געזאגט דריי תנאים גיי פאר העלפ, געב אויף דעם עוועלאן, און גיי נישט אין קיין מקווה, פארוואס האסטו געזאגט פאר אים ניין איך פאלג דיך נישט, אזוי האלט עטץ דיינים, און די דיינים אין בארא פארק האלטן אנדערש, וועלכער דיין אין בארא פארק האלט אנדערש? וועלכער דיין אין בארא פארק האלט אז אזא חזיר ווי דו דארף נישט קיין העלפ? צו קענסטו מיר זאגן וועלכע דיין ס'האלט אנדערש? וואס ביסטו גאנגען זיין א ספון פאר ר' חיים פלאר? נישט וואס ס'באדערט מיך ר' חיים פלאר'ס כבוד, ביי מיר איז ער אן אפגעפרעגטער מענטש. ווייל איינער האט אים געפרעגט זייער גוט, ר' חיים, דו האסט אונטערגעשריבן קעגן נחום ראזענבערג, האסטו אויסגעהערט וואס ער זאגט דארט? זאגט ער, ניין, מ'האט מיר געזאגט ס'איז מנוולות. זאגט ער, פרעגט אים יענער, און ממילא אז מ'האט דיר געזאגט ס'איז מנוולות דארפסטו נישט אויסהערן און מעגסט אונטערשרייבן, זאגט ער, וואס, כ'זאל זיך אראפזעצן אויסהערן זיין מנוולות? איז א רשעה שאין כמוה. די סנהדרין האבן געמוזט קענען חכמת הכישוף ווייל זיי האבן געדארפט וויסן צו ס'איז כישוף צו ס'איז אחיזת עיניים. כאטשיג ס'איז די גרעסטע עבירה אין די תורה כישוף און ס'איז אויכעט מיתת בית דין, שטייט קלאר אז אלע סנהדרין האבן דאס געקענט. די גמרא זאגט ווען רבי אליעזר האט אויסגעלערנט זיינע תלמידים, נתמלא הבקעה. כּללי קשיים? הע, ער האָט געמאַכט כּולה קישואים האָט ער געמאַכט מיט כּישוף? פֿרעגט אים זײַן תּלמיד רבינו ווי אַזוי מעג מען דאָס? זאָגט ער ס'שטייט לעשות אָבער לא להתלמד אונז מוז מען לערנען. דו גייסט און דו זאָגסט דו האָסט נישט אויסגעהערט נאָר מ'האָט דיר פֿאַרקויפֿט אַ מעשה אַז נחום ראָזענבערג, און דאס אלעס איז געווען ביי דיר א דזשאסטיפייד און דו ביסט א תלמיד חכם און א מורה הוראה און דו האסט אן אייגענעם בית דין? ווער ווייסט וועלכע צד דו הערסט אויס? אז מען איז דיר געקומען זאגן אז ס'איז דא אין מאנסי יענקל יגן וואס ער לעבט מיט פרויען און מ'האט אים שוין ארויסגעווארפן פון אפאר סאוט אמעריקאנער מדינות האסטו דיך נישט אריינגעלייגט דערין ווייל דו האסט געהאט דא א בעקבאון אז די חזירים שטופן דיך, קודם האבן זיי דיך געסטראשעט. און נאכדעם האבן זיי געהאט נאך א זאך אז זיי האבן דיר מסתם געגעבן אפאר טאלער, און נאכדעם האבן זיי געהאט נאך א זאך אז דו האסט פאר זיי מורא, ווייל דו ביסט אזוי לאנג א רב מיט א בית דין ביז די חזירים פארלייגן זיך נישט אויף דעם, ווען זיי געבן ארויס אויף דיר א חרם ביסטו דאך אויכעט אין חרם האסטו אויך נישט וואו צו דאווענען, האסטו געמאכט א חשבון א בוחר הרע במיעוטו, דא וועל איך פארלירן וואו צו דאווענען, און דא וועל איך האבן א פראבלעם אז מ'וועט נישט קומען מער צו מיין בית דין. און דא קענען זיי נאך ארויסגעבן אויף פגם משפחה, איך ווייס נאך נישט פון ווי איר קומט, איי דאנט נאו יור היסטערי, און איך ווייס נישט די וועבערמאנס היסטערי, דאס ווייס איך אז נחמיה איז נישט אפגעהיטן אין טהרת המשפחה, דאס זעה איך, סא דער רב ביק, דער אלטער רב ביק, ר' משה ביק האט געהאט אין די בראנקס א בית מדרש, ער האט צוזאמגענומען די אלע אמעריקאנער קינדער, וואס אסאך די עלטערן האבן נישט געהאלטן נישט שבת נישט קיין טהרת המשפחה, און ער האט זיי געמאכט פאר ערליכע אידן תלמידי חכמים. באט יו פראבעבלי העוו וואט טו בי עפרעיד אוו, ביסטו געגאנגען האסט גענומען נחום ראזענבערג האסט אים געווארפן פאר די דאגס, וויי? דעטס ראנג, און איך וויל דיר זאגן נאך א זאך, דאס מה שעשוי עשוי וואס איז געווען א בית דין און זיי האבן געהערט, פון יעדן איינעם, און זיי האבן גע'פסק'נט וויאזוי זיי האבן גע'פסק'נט, איז א בית דין, איז מ'חושש לזילותא דבי דינא מה שעשוי עשוי. דאס איז אבער אויך נאר ביי שיקול הדעת. ס'איז נישט ווי ס'איז א משנה מפורשת פארקערט. ס'איז א משנה מפורשת מ'דארף אויסהערן ביידע בעלי דינים. ווען דו הערסט מיך אויס דעמאלטס וואלט פינף יאר געווען קדושה וטהרה אין שטאט. ווייל דעמאלטס האסטו נישט געוואלט גלייבן מ'האט דיר איינגערעדט נחום ראזענבערג זאגט סתם ליגנט. דאס איז א גרויסע פראבלעם געווען וואס דו האסט געטון, קודם האט דאס גענומען א מענטש פריוואט און האסט אים אין דר'ערד געלייגט אדער יו טרייד עט ליעסט, און נאכדעם האסטו געטון א מורא'דיגע פארברעך ווייל ביקאוז אוו דיר איז פינף יאר געווען אנעקסעפטעד עווריטינג איי העד טו סעי אלעס איז געווען א ליגנט ענד עט די ענד אוו די דעי האט מען ווייטער געמאכט זנות לייק איטס גאוינג אוט אוו סטייל. און ווער איז שולדיג פאר דעם זנות אויב נישט דו? און אמאל פלעגט זיין אזוי, דער רב האט זיך געמאכט א שווייג, מעכל לעבאוויטש זיי האבן אים דערהארגעט זיין ווייב מיט די קינדער, זיי האבן אים געטון דעם גרעסטן חורבן, ער האט קינדער וואס זענען נישט קיין שומרי תורה ומצוות וועגן דעם. נאכדעם איז געגאנגען דער פרידמאן באטשי. און ער האט געגעבן א בריוו ער האט א מוסד מען זאל אים געבן געלט פארן מוסד, איז וויל איך פארשטיין, יעצט האט ער שוין נישט קיין מוסד, ווייל די וואס האבן אים געשטיצט האבן געזען ער איז אויכעט פול אוו בעלאוני, און ווייל ער האט טאקע געשטיצט דעם ברודער, דארט איז עס צוואונגען אים ארויס צו קומען, ער געשטיצט מעכל לעבאוויטש, סאו למעשה וויל איך דיך פרעגן יעצט א שאלה, ווען ער האט ווען נישט קיין מוסד. לעטס סעי ער האט נישט קיין מוסד, ער וויל דאך נישט האבן קיין מוסד, וויאזוי זאל וואלט פרידמאן באטשי צוריקגעצויגן דאס וואס ער האט ארויסגעגעבן אויף מיר א מיאוס'ן בריוו און א חרם? האו וואלד יו ריטריוו דעט? יא פארפוילטער שייגעץ פרידמאן מיט די אלע שקצים וואס האבן אונטערגעשריבן, געקומען א גוטע שרייבער, האט ארויסגעגעבן מעסיי שב און מ'האט אים געזאגט ער האט זיין כת שץ, ר' נתן יוסף האט געשריגן אין די ישיבה, איך געדענק עס. ער זאגט ער שץ וועט ער זיין, ווייסט ווער שץ איז געווען? שץ האט געקענט יעדען אות תורה פון די וועלט, ספרי ספרא מכילתא, ראשונים און אחרונים, כל ספרי קבלה שגור על לשונו, און ער האט געדאווענט מיט א ברען, און ער האט געלערנט, און ס'שטייט אז נאכדעם ווען ער איז געגאנגען אין די מקוה, כ'האב עס געזען אין ציצית נובל צבי, איז ארויסגעקומען פון זיין גוף א ריח גן עדן. און נאכדעם האט ער אפגעפירט כלל ישראל האט זיך געשמד'ט מיטגענומען אסאך מענטשען צו די מוסלמענישע גלויבן זאגט נתן יוסף אין די ישיבה דו גלייכסט צו מעכעל לעבאוויטש צו כת שאץ דו ווייסט ווער שאץ איז געווען על כל פנים ס'איז נישט וויכטיג זיין גדלות יעצט למעשה אבער מען האט אים געוואלט אראפברענגען און מען האט אים אראפגעברענגט פאר גארנישט און נאכדעם געקומען פרידמאן צו האט געשריבן ער האט א מוסד זאל מען געבן געלט און ווען ער האט נישט די מוסד וויאזוי וואלסטו אים איבערגעבעטן און דעס הייסט איבערגעבעטן? ס'איז דא עטליכע רבנים זאגן וואלט איך געדארפט איבערבעטן אפשר קען מען זיך אראפזעצן איך מען זעצט זיך נישט אראפ וועסטו אריינגיין אין אלע צייטונגען וועסטו אריינשרייבן אבל אשמים אנחנו מיר האבן זיך געלאזט פון אפאר שקצים פון מענטשן וואס האבן זיך גערופן משמרת הצניעות מ'האט מיר א מענטש באליידיגט פאר גארנישט, אים, זיין משפחה,
און דעמאלטס דארפט ער צוערשט קומען איבערבעטן, און איך זאג אים קלאר איך בין קיינעם נישט מוחל, ווייל אויף די אלע זעקס זיבן יאר וואס כ'האב נישט געהאט קיין מנין ווי צו דאווענען, איך האב מיך געפלאגט און געגאנגען אויף מאנהעטן, די שניי, אזוי ווי יעקב אבינו האט געזאגט, בייטאג איז מיר געווען קאלט און ביינאכט.
ניין, איך בין דאס נישט מוחל, דעירס נאו ריזען פאר איט, עטס פארקויפטס גארנישט, ווייל עטס מיינטס איך וויל צוריק קומען דאווענען אין סאטמאר, איך וואלט נישט צוריק געגאנגען, איך ווייס וואסערע נואפים זיי זענען דארט ווייס איך, נעכטן איז געווען א לוויה אין פראנט פון קליימער, גיי איך צו צו זישע כץ, און איך זאג אים זעה זישע, דאס געשעהט אז מען טוט נישט תשובה און מען איז מכשיל קינדער, לויפט ער אוועק. זישע האט מכשיל געווען אין קליימער סטריט צענליגע קינדער, ס'האט זיך אנגעהויבן פון די פרויען מקווה אין סאטמאר אין די קעמפ אין נעפענעק, רבי אידל האט דארטן א באהאלטענע מקווה פרייטאג צונאכטס און אויף מוצאי שבת, און דארט האט חזקי אריינגעשלעפט קינדער א שוכן עפר און חזקי ראזענבערג, טאמער ווילט עטס האבן דעם נאמען קלאר, דער שם איז חזקי ראזענבערג. און ער האט ממשיך געווען אונטן אין קליימער ער פלעגט שיקען און אריינעמען קינדער אין מקווה ביינאכט פארנאכטס און די זעלבע האט געטוהן זישע כץ איך וואלט אפילו נישט צוריק געגאנגען דארט דאווענען ס'איז א שאנדע דער אייבישטער האט צומאל אויפגעבלאזן די שול מיט פייער ס'האט אפגעברענט וואס דארט איז פארגעגאנגען סאו איך האב נישט קיין ריזען זיך איבערצובעטן מיט ענק אבער עטץ דארפטס טוהן וואס עטץ דארפטס. פאר ס'וועט ענק באטרעפן דאס וואס ס'וועט ענק באטרעפן פון דעם ווייל דער אייבערשטער איז נאר א מאריך אפיה גבי דיליה ער וועט קאלעקטן אלעס ער איך האף עטס האטס נישט קיין פראבלעם כ'האב ווידער גערעדט אויף א שוכן עפר א שוכן עפר מ'האט אים געלאזט טוהן מיט קינדער וואס מ'האט נאר וואס מ'האט נאר געוואלט ביי אונז איז דא איינער ער וואוינט דארט נישט ווייט פון מיר, ער האט נעבעך חתונה געהאט מיט א גוי'טע און ער האט א שרץ מיטן, און ער שרייט חזקי האט אים געזינדיגט מיט אים אלס יונגל, וואט ע שעים וואס דא איז פארגעגאנגען, און איך האב זיך אלץ געבעטן צו חזקי שפאר צו אונטן די מקווה, זאגט ער נע אז א יונגערמאן וועט גיין אין מקווה נישט באצאלט, וואס ארט מיך דען, האב איך געזאגט חזקי איך איך ווייס פארוואס איך זאג עס דיר, ווייל דו ביסט א נואף גלייך מיט דעם חזר און דו ווילסט די קינדער זאלן זיך דארטן דרייען פארנאכטס, עניוועי. דער אייבערשטער זאל מיר זיכער מוחל זיין כ'האב גערעדט אויף א שוכן עפר, אפשר האט ער אבער א תיקון מיט דעם וואס ער האט איבערגעלאזט דא א חורבן. יעדער איינער יעצט ביזי אה מען טאר נישט רעדן שוכן עפר משפחה מען האט באליידיגט עטס האטס געמעגט באליידיגן יעדע משפחה און עטס האטס געמעגט טון וואס עטס האטס געוואלט נאר אמאל איז טאקע געווען אזוי מען האט געטון וואס מען האט געוואלט מען האט באליידיגט יעדן רב יעדן רעבן יעדער רב יעדער רבי האט געמוזט איינזיצן זיצן שטיל. האט דעם סיגוטער אויך באליידיגט פאר גארנישט, ער איז געווען א יורש דאורייתא, מען האט אים נישט פארגינען, האט מען אים אויפגעכאוועט ער זאל זיין א ווילדער משוגענער, און דאס איז וואס ער איז געווען, און ער האט אזוי צוצענומען דעם רבינ'ס שטול מיט זיין הארעוואניע, אזוי ווי א צוצווילדעוועטער משוגענער צוצונעמט א זאך. עניוועי, צו ענק אויסלערנען פון היינט אמאל צו לייגן ענקער חתימה. עטס וועט וואטשען וואס עטס טוטס. איינער קאלט מיך אפ פון סקולענער רעבינס שטוב. סקולענער רבי האט אזויפיל צער. זאג איך אים ער האט נישט קיין צער, ער דארף הייסן זיין זון דעם פון מאנטריאל ער זאל צוריק ציען. איך וויל דיר זאגן איין זאך, ער ווייסט נישט ווי לאנג ער וועט לעבן, א לעבער האט ער גענומען אן אנדערע, מיינסט אז ס'איז געלונגען איז שוין אלעס גוט? ער ווייסט נישט ווי לאנג ער וועט דא זיין, ער האט אויך געטון א חרבן אין מאנטריאל, אויסער פאר מיר פאר אנדערע אויכעט, ווי מ'האט געברויכט א חתימה האט זיך געפילט דער איידלער און ער האט אונטערגעשריבן. זאגט מיר יענער אז דער פריד האט פארפירט דעם סקולענער רעבן, איך ווייס זיין גבאי, זאגסט מיר אז ער האט פארפירט דעם סקולענער רעבן, און סקולענער רבי האט נישט קיין ווארט צו זאגן, האט זיך געקענט דאווענען מיט פרידמאן באטש אין איין שול, וואס האט ער געדארפט בויען בתי מדרשים איבער די גאנצע וועלט. בשלמא ווען ער האט געבויעט בית יתומים ס'איז אזוי ווי זיין טאטע האט געבויעט און ער וואלט עס ממשיך געווען, יתומים האבן נישט אויף וועם ארויפצוקוקן, אבער דער פיסטע שטריק דער ליידיגגייער וואס האט זיך נישט געקענט צושטעלן צו קיין זמן קריאת שמע און תפילה, דער פיסטע שטריק האט איין זאך געטון ער האט צוגעשפארט אלע זיינע טאטנ'ס מוסדות, אין מירון האט ער צוגעשפארט אין בני ברק האט ער עס גע'מורד'עט פאר א תלמוד תורה, סאו ער האט א פראבלעם אז דער גבאי פירט אים, נו זאל ער קענ.

וואוו האט עס ענק געקאסט און ס'גייט ענק נאך קאסטן, יעצט קומט א לאו סוט און נאכדעם קומען אנדערע מיידלעך שוין אויך ארויס, מ'זעהט מ'קען ארויסקומען, און ס'איז נישט עק פון די וועלט. איינער האט מיר געזאגט אז נחמיה זיצט אן א קאפל, סאו וואס איז דיין פראבלעם? נחמיה דארף האבן א קאפל דארף ער האבן, ווען ער האט געוואוינט מיט די אלע מיידלעך איז ער אויך געגאנגען מיט א קאפל, ער האט געהאט דעם ברייטן מלאכים טלית קטן וואס ס'בינדט זיך צו ביז ארויף, נאר וואס איז יעצט די פראבלעם אז ער האט נישט קיין קאפל? וואס איז יעדער אזוי אנגעדרייט? יעצט איז די שאלה איז זיין פארטנער דארטן דער יאגודקין צו ער גייט אויך אן א קאפל? מאכט א גאנצע זאך א קאפל דארף ער גיין? א קאפל דארף ער גיין? ער האט נישט געדארפט אנרירן מיידלעך. יעצט ווערט ער דער גאנצער הירא, ער האט נישט קיין קאפל ער וועט נאך שטארבן אין תפיסה. און ער האט נישט געהאט א קאפל און ציצית, און ער האט זיך מוסר נפש געווען פארן אייבערשטן. סטאפ די נאנסענס, לעב מיט ריאליטי. און מיסטער קרויס האט שוין נישט קיין שום רעכטן? אים דארף מען צונעמען זיין ביזנעס, און פאר איר מאן האט מען צוגענומען די ביזנעס דעם סטאר אויף לי עוועניו? איך הער ער מוטשעט זיך ער דרייווט א קאר סערוויס, איך פארשטיי דאס נישט, פארוואס האלט עטס אז ער איז מער מיסטער קרויס איז א גרעסערע רחמנות? יעצט די רבי אין חדר פלעגט זאגן אויב די קאפל פאלט אראפ אינמיטן שפילן באל צו אינמיטן לויפן זאל מען ארויפלייגן די הענט אין די הייעך אויפן קאפ, סאו אפשר האבן זיי אים צוגענומען וועגן דעם דעם קאפל, דער אייבערשטער וויל ער זאל האלטן די הענט אין די הייעך, ווייל אז ער העט עס האלטן נישט אין די הייעך העט ער האבן צוטון מיט יאגודקען און יאגודקען מיט אים. און דאס וועט זיין זייער נישט גוט פאר ביידען. סאו זאל ער האלטן די הענט אין די הייעך העכערן קאפ. דעטס אלל. מאכט נישט קיין גאנצע פאס ער האט נישט קיין קאפל, ס'איז מן השמים ער זאל נישט האבן א קאפל. ער זאל נישט קענען טאטשן אונטערן בעלט. אונטערן גארטל. יעצט וועל איך גיין ווייטער. שטייט דארט די מעשה פון זמרי בן סלוא האט ער געשריגן דארט און די שבטים האבן געשריגן הראיתם בן פוטי זה שפיט פיט פיט פיט פט אבי אמו עגלים לעבודה זרה ש דער בעלזער האט אויך געזאגט ווייל דער בעלזער האט געזאגט דער בעלזער האט געזאגט אז ווען אין בעלז האט מען שוין געהארעוועט אויף יראת שמים האט נאך דער חתם סופר געגעסן שטאפגענדז שפיט פט. שעים אן יו בעלזער רב, כ'האב דיר שוין געזאגט דאס וואס דו האסט געשיקט שלוחים איבערבעטן דארטן אין קרית יואל דאס איז גארנישט, דו דארפסט דעם חתם סופר און אלע גדולי הדור איבערבעטן, דו דארפסט דיך אויפשטעלן און זאגן אבל אשמים אנחנו, נאר דאס העסטו נישט טון, פונקט ווי די וואס האבן דיך געלייגט אין חרם האבן עס נישט טון העסטו עס אויך נישט טון, אבער דו ביסט אויך א אנגעבלאזענער אנגעשטאפטער עגלה עניוועי איז. דער חיים פלאהר, דאס איז דער פון די וואס האבן געשריגן הראיתם שפיט פיט פיט פיט זיי פיט פיט עבודה זרה. מען זאגט אים אז ס'איז דא לעיזער וואלף האגער, דער וויזשניצער רבינ'ס זון, וואס דער לעבאוויטש, מאיר לעבאוויטש האט געזאגט קלאר אז לעיזער וואלף איז געווען אינוואלווד אין ברענגען, ער האט געדארפט, בעטן געלט פון די לעבאוויטשעס צו טראגן פאר דעם וויקטעם, דעם טאטן פון וויקטעם, וואס דאס איז שקר וגמור. איז קודם האט לעיזער וואלף מיטגעארבעט ווייל ער האט געזאגט איך וויל מציל זיין א איד פון זיצן, ברוך מרדכי איז זייער וויכטיג מען זאל אים מציל זיין פון זיצן. לעיזער וואלף דיינע קינדער האב איך מורא גייען אויך זיצן, זיי זענען אינוואלווד אין אלע עי קעי פאליסיס און יעדער ווייסט עס שוין היינט, די אינשורענס קאמפעניס ווייסן עס, סאו. וואטש דיין סטעפ אויך. באט עניוועי, ער וויל מאכן זיכער אז ברוך מרדכי העט ארויסגיין אין די פריי. צו וואס פעלט ער דיר אויס? האסט אפשר איבריגע קינדער, יונגלעך אדער מיידלעך וואס דו האסט געוואלט מ'זאל זיי מאלעסטן? באט עניוועי, ס'איז נישט מיינע ביזנעס. נאכדעם האט אים סרול האגער געזאגט זיין ברודער האט אים געגעבן א לויער קען גריבעץ האט אים געזאגט ליסן. לייג דיך נישט פאר קיינעם אין א קראנקן בעט, ווייל דאס וויל די האגער משפחה, גרויסארטיגע מענטשן, בלו בלאד, יעדן לייגן אין דר'ערד נאר ער זאל פארן גוט. עניוועי יעצט הער איך אז לייזער זאגט ניין, ישראל האגער המצרי האט אים געזאגט אז ער זאל יא בעקן לעבאוויטש. מסתם די לעבאוויטשעס האבן מער געלט צו געבן ווי דער טאטע פונעם וויקטעם. זיכער אזוי, מ'וועט געבן אפאר טאלער פאר אים אין טאש. וועט אלעס גוט פארן. סאו לייזער וואלף איך וויל דיין נאמען זאל דערמאנט ווערן אין ביי כלל ישראל אז דו ביסט אן עוכר ישראל, דו קומסט אונטערן נאמען אז מען טאר נישט יענעם מסר'ן, און ממילא טוסטו אריינלייגן א מענטש וואס ער האט גארנישט געטון שלעכט ווילסט אים אריינלייגן אין כבלי עיגון, אין תפיסה. און א מענטש וואס ער האט מכשיל געווען טויזענטער קינדער זאל זיך דרייען אין גאס. כ'על דיר זאגן פאר א האגער פאסט עס זייער גוט. עטס זענט זיך אלע קאראפטירט. זענט זיך אזעלכע זנאים איינער גרעסער ווי דאס צווייטע. פאר ענק פאסט עס גוט און ביסט דאך א טווערסקי אייניקל אויכעט. האגער טווערסקי דער מישלינג דאס איז דויטשלאנד. היטלער ימח שמו. היטלער איבעראל. דויטשלאנד איבעראל. זיי מיינען זיי אונען כלל ישראל. עניוועי. זענען זיי געגאנגען צו חיים פלאהר אים פרעגן, זאגט חיים פלאהר כ'הייסן יענעם בקום ועשה גיין זאגן אז ס'איז ליגנט געווען. דאס איז דער פטפט עבודה זרה, דער פטפט אבי אמו עגלים לעבודה זרה, כ'ווייס נישט פון ווי ער שטאמט. וואט היס בעקגראונד איז פון חיים פלאהר, ווייל דאס איז עקזעקטלי די פטפט אבי אמו לעבודה זרה, מה נפשך, זאגט די תורה אז דו מוזט זאגן דעם אמת, וואס איז מיר א חילוק אויב דו גייסט בקום ועשה ושב ואל תעשה, פאר וועם האסטו מורא, האסט אויך מורא פאר סרול האגער המצרי, סרול האגער המצרי האט אמאל אמאל צוגענומען א בילדינג אין אין מאנסי מיט א דין תורה, וואס פאר אים האט יעדער מורא, נאר איינער האט פאר אים נישט מורא, דער הייליגער באשעפער העט אים אומברענגען. האט מען געזאגט מ'פירט אריין זיין טאטן אין שפיטאל, זאג איך, אוי מען זאל מתפלל זיין אז דער איד זאל לעבן לאנג, מאטל האגער המצרי, ער האט שוין אפגעטון וואס ער האט אפגעטון, אפגע'גנב'עט דעם מארמאראשן עולם, קאראפטירט דעם עולם, אבער ישראל גייט אנהייבן נישט ווי זיין טאטע האט אויסגעלאזט, נאר ווי ער גייט אנהייבן, און ער גייט טאטשן דעם פרויען בהוד יפיו, ס'וועט זיין א חורבן וואס ס'וועט פארגיין. מ'האט יעצט אויכעט א טיטשער, איין און דרייסיג יאר אלט, ספעשל עד. זי באקומט צוויי און פֿופֿציק טויזענט דאלער א יאר וועידזשעס, איז זי געגאנגען מזנה זיין מיט די תלמידות אין איר קאר, פליז ס'איז דאך א גרויל וויאזוי די וועלט זעהט שוין היינט אויס, יו פיק אן סאמבאדי יור עידזש, ס'דערמאנט מיך פון ברוך מרדכי דעם חזר, ער נעמט דאס יונגע יונגעלע וואס ער ווייסט פון גארנישט און ער זאגט אים מאך מיר מציצה, האסט דאך אים געקענט דערשטיקן דו חזר וואס דו ביסט. פוי וואס דא גייט פאר, די וועלט איז שוין אזוי נידריג געווארן, דער אייבערשטער האט דאך געוואוסט מגיד מראשית אחרית, ער האט געזען אז די דור המבול זענען געווען צדיקים קעגן אונזער היינטיגן דור, איז כדי ער זאל קענען באהערשן די גבורה און דעם כעס האט ער געזאגט. איך שווער איך וועל מער נישט ברענגען א מבול אויף די וועלט, ווען דער אייבערשטער שווערט עס ווען נישט, וואלט ער יעצט אפגעווישט די וועלט מיט א מבול זיבן מאל אזוי גרויס ווי דער עכטער מבול איז געווען, ווייל דער עכטער מבול איז נישט געווען אזוי נידריג און אזוי שמוציג ווי היינט, שטייט נישט אז מען האט געכאפט קינדער, מען האט השחית כל בשר את דרכו. אפילו אין בחיה ועוף נזקקין לשאינם מינם אבער שטייט נישט אז די מענטשן האבן געוואוינט מיט חיה ועופות די חיה ועופות זענען געווען צולאזן און נזקקין לשאינם מינם אבער אנכאפן יונגע קינדער און טוהן אזאלעכע חזירישע זאכן אפילו שפייען לוינט זיך נישט טפוי עניוועי דאס איז געווען נאר א שטיקל צולייג. וועגן ברוך מרדכי'ס קעיס וואס ס'קומט יעצט ארויף, און וואס מ'נעמט אומשילדיגע מענטשן און מ'האט זיי געמאכט פון זיי, קודם ס'קאסט הונדערטער טויזענטער דאלער, מ'האט זיי געמאכט קרימינעלס, און דאס אלעס מעג, ווען ס'איז אלס אויסגעהאלטן על פי תורה, און דאס טוט סאטמאר דער גבאי, זאליקא'ס גבאי, משה טעראריסט פרידמאן, און זאגט מיר יעצט איינער אז דעם פליט, דעם סקולענער רעבנ'ס באגראבן,

קען זיין נישט ווייל ער האט שכל, פשוט ווייל ער איז א פוילער יונג, ער קען נאך נישט אויפשטיין צו זמן תפילה געהעריג. סאו בקיצור ער איז נישט אנגעקומען נאך אונטערצושרייבן. סאו משה קענסט ארויפשרייבן זיין נאמען אזוי ווי דו האסט ארויפגעשריבן אנדערע צענדליגע רבנים, זיי זאגן אזוי, מ'האט גענוצט זייער חתימה, און איך גלייב זיי דאס אויך נישט. איך בין זייער שטארק מסופק, אודווארער רב האט געזאגט אז ער האט קיינמאל נישט אונטערגעשריבן קעגן בעלז, בין איך מסופק, אין זיין צוואה, בין איך מסופק צו האט ער טאקע נישט אונטערגעשריבן. צו האט ער מורא געהאט צו זאגן אז ער וויל נישט אונטערשרייבן און מ'האט אים געצווינגען? דאס מיינט שוין היינט גארנישט וואס זיי זאגן, ס'איז כיוון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד, זענען זיך אלע ווערד דאס געלט, נישט דא איין רייטשעס פערסאן אין די גאנצע ראביניקל אינדוסטרי. עניוועי, דאס איז נאר געווען א שטיקל צו זאגן וואס ס'גייט פאר דא מיט דעם קעיס. פון לעבאוויטש'ס וואס זיי ווילן זיך ארויפדראפען א, מ'האט געוואלט נעמען געלט און זיי וואלטן געצאלט עני פרייז, איך הער זיי האבן שוין געאפערט סעווען הונדערט און פיפטי טאוזענט דאלער שוין צו באצאלן די לויערס אויכעט. נאר דער טאטע פון וויקטעם זאל זאגן ער האט יא עפעס געזאגט נאר ס'איז נישט משמע געווען אזוי, ער האט נישט געזאגט גארנישט און ס'איז נישט משמע געווען גארנישט דאס וואס דער בחור זאגט. דער וויקטעם זאגט. אז דו האסט אים אביוזט זייער שמוציג, דאס איז זיכער אז ס'איז אמת, ווייל דאס האט מען געגעבן טעסטעמאוני פארן דעטעקטיוו מסיח לפי תומו. יעצט גייט קומען די אנדערע טעסטעמאוניס אויכעט, זארג דיך נישט, דא גייט אנהאלטן די גאנצע זאך גייט זיין פאבליק אינפארמעישן, און ווען ברוך מאטכע האט געזאגט אין איינע פון זיינע סטעיטמענטס, א בחור האט אים געפרעגט וואס טשעפעסטו מיך האסט דאך א ווייב אין שטוב, ווייסט וואס ער האט גענפערט זי איז אן אלטע באבעטשקע איך ברויך זי נישט. דיין ווייב וועט עס נאך ליינען ווייל דאס איז טעסטעמאני, דאס איז אין די קאורט פעיפערס, דיין ווייב וועט עס נאך ליינען צו וויסן דיר נאכצולויפן דארטן ביז לעבן מאנטריאל דיך צו זעהן יעדן טאג, ס'זאל דיר נישט ווערן נמאס דאס לעבן. עניוועי, דערווייל זייטס אלע געזונט, און האטס מיר א פרייליכן שבת, ס'וועט נאך קומען אם ירצה השם אנפאנג די אנדערע וואך, זונטאג פרשת במדבר. עט קומען א שיעור פון צוויי, צוויי און א האלב שעה וועגן שבועות, וויאזוי מען גרייט זיך צו צום הייליגן יום טוב שבועות, מיטן אייבערשטנ'ס הילף.